א גוטן ערב שבת קודש פרשת דברים שבת חזון. כ'האב געוואלט זאגן, שלמה המלך זאגט אין קהלת, מה שהיה כבר הי' ואשר להיות כבר היה. וואס איז געווען איז שוין געווען, ס'איז אייביג די זעלבע, איט דזשאסט ריפיטס איטסעלף. ס'איז אזוי, יעצט האמיר א לייזער קעסטמאן וואס ער האט גערעיפט א מיידל אין טייוואן, אזוי שרייבן די צייטונגען, נישט יעצט, שוין לאנג צוריק, נאר אלעס ווערט פארגעסן ווייל ער האט גע'גנב'עט פון אונז דאס געלט וואס זיין טאטע און ער האט גע'גנב'עט, און ער האט אונז געבויעט אזא א שיינע וועדינג האל, ס'איז די זעלבע גארבידזש אלל אווער, כ'האב געהערט אמאל א שיין ווארט אויף ענגליש זאגן זיי אזוי, יו נאו דעט וואן הענד וואשעס אנאדער, זאגט דער צווייטער יע, עספעשעלי איף דעיר באוט דוירטי, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג, יעצט קומט ארויס אז דזשאו ביידען איז געווען ווייס פרעזידענט און ער לויפט יעצט צו זיין פרעזידענט, ער רופט אים סליפי דזשאו רופט אים דער פרעזידענט, שטייט אזוי אז דזשאו ביידען העז בין פארמעלי ליסטעד עז ע קרימינעל סאספעקט אין א קאורט רולינג ביי די אוקרעיניען דזשאדזש, דיס איז וואן אוו די מעידזשער קרימינעל קעיסעס.

זיי מאכן א חורבן. יעצט איז דא דא איינער פון די משפיעים פון גער ער הייסט ר' משה טאוב ער רעדט דא א שיחה פאר פרויען איך האף עס איז מיט א מחיצה בקיצור ער איז מסביר אז די ליכטיגקייט וואס איז דא היינט אין גער איז נאך נישט געווען אפילו ביי קיין איין רבי נישט יא ניין שטותים הערטס עס אויס. אבל כעת אנחנו גשים לעיקר, אם שייך כזה חושך ללמדנו שאור כזה גדול עוד לא היה לנו.

פואר והאוהב שאין כמוהו יומם ולילה. נעבעך דער משוגענער שוטה ער זאל זאגן אז מען זאל איינהאלטן טהרת המשפחה און מען זאל גיין מער צניעות'דיג אנגעטון און מען זאל נישט ארום גיין מיט אנדערע רעדט ער משוגענע זאכן דער רבי. דער רבי איז אן אלטער איד, גארנישט געטון אין זיין לעבן, ס'איז אים געגאנגען גוט אלע יארן, געווען א מולטי מיליאנער, און שוין, דאס אלעס איז דער גאנצער רבי. איך האב געוואלט אויך רעדן נאך אפאר מינוט וועגן דעם וואס מען גייט צו שלום בית מאכערס, איך וויל אייך זאגן אז שלום בית ער מוז נעמען א פאזישען ווער ס'האט די געלט געט אים די פרוי די געלט נעמט ער איר פאזישען געט אים דער מאן געלט נעמט ער זיין פאזישען ס'זענען דאך אזאלעכע פעיק פאוני פראוד אז ס'לאזט זיך גארנישט זאגען און דער אמת איז די גמרא זאגט אז מ'מעג עס טוהן ווייל די גמרא זאגט ווען איינער זאגט נאמנים עלי שלשה רועי בקר איך נעם דרײַ מענטשען זיי האבן קיינמאל נישט געזעהן קיין חושן משפט און איך זאג אז עטס זענט ביי מיר באגלייבט ווי א דיין מוז מען איינהאלטען וואס זיי פסקענען דאס הייסט ארבעטרעישען אין אמעריקא איז במילא דארף מען וויסען אז דו גייסט צו יענעם ביסטו דו שולדיג אזויפיל האבן שוין גערעיפט פרויען, אזויפיל האבן שוין מזנה געווען מיט פרויען, ס'איז געווען איינער וואס פלעגט קומען פון אנטווערפן דא יעדע פאר וואכן, געזעסן דא, פרויען האבן שוין געקאכט און געבאקן, אונז האבן מיר עס אפגעשטעלט, ווייל ס'איז געקומען א פרוי פאר א בית דין זאגן עדות אז ער האט געוואוינט מיט איר, און ער האט געהאט א זון'ס א חתונה דא אין מאנטריאל, ער איז נישט געקומען אויף אמעריקע, געפארן גראד אויף מאנטריאל, א אפגעפרעגטער מענטש, מ'האט אים געוואלט ארויסווארפן פון בעלז, נאר ער ער האט זיך אביסל צוריקגעדרייט דארטן, אבער מ'טאר נישט גיין צו זיי, כ'האב ענק שוין געזאגט, ס'איז דא א פרוי וואס איז א שלום בית, מאכער, און זי רעדט יעדע פרוי אן זי זאל זיך גט'ן, וואס איך ווייס האט זי שוין פיר פינעף גט'ן פארשאפט, א משוגענע, און זי ארבעט פאר אן ארגענעזעישן אין בארא פארק, ס'איז א גאנצע זאך, זי ארבעט פאר אן ארגענעזעישן, זי איז א דרעק, זי האט שוין אזויפיל שייגעץ שטיק אפגעטון, אז ס'לאזט זיך נישט זאגן, און איך האלט אינאיינעם באקומען קאמפלעינס, קאמפלעינס, קאמפלעינס, איך האב שוין געזען אפילו ס'איז ארום געגאנגען צעטליך אין בארא פארק וועגן איר, ווער דאס איז, דאס איז נישט וויכטיג, יעדער איז די זעלבע, מ'דארף זייער זייער וואטשן, זי האט שוין צובראכן א סאך אידישע שטיבער. יעצט איז געווען די יארצייט פון רבי שלמה'לע באבעווער, איז די דרשה פון רבי חיים גאלדפינגער דער גבאי ביים באבעווער רב, ביי דעם עכטן, ביי די פארטי עיט, נישט די נאכגעמאכטע שמוציאנעס, עניוועי, דא האט עטס א שיינע דרשה וואס ער האט געזאגט ביי די מלוה מלכה א הכנה צו די יארצייט, הארכטס אויס. ברשות כל הקהל הקודש הזה, קינדער און תלמידים. פון רבינו רועינו דער הייליגער רב זכרונו לברכה זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, וואס אונז אלע האבן זוכה געווען זיך צו ווארעמען באורו הגדול, ווי ער האט אונז אלע מגדל און מחנך געווען צו תורה תפילה קדושה וטהרה, הוא עשנו ולא אנחנו. עמו וצאן מרעיתו, אונזער גאנצע עקזיסטענץ דא אין אמעריקע איז מכוחו הגדול און פון זיין מסירות נפש פאר הרבצת תורה וחסידות פאר כלל ישראל, חוץ מזה, איז דער רב זכרונו לברכה געווען אונזער קשר צו די פריערדיגע צדיקים פון באבוב, צאנז, ראפשיץ און למעלה בקודש אונז איבערגעגעבן זייער הייליגע מסורה פון פארצייטנס רבינו שליטא האט אמאל צוגעוויזן א ספורנו אין פרשת וארא. פארוואס שבט לוי זענען געווען די מובחרים פון כלל ישראל, זאגט ער דארט די לשון אבל לוי שהאריך ימים על כולם, ער האט מאריך ימים געווען לענגער ווי אלע שבטים, גידל גם את בני בניו להבין ולהורות, און צוליב דעם האט ער געהאט אזא שיינעם דור. דער הייליגער רב זכרונו לברכה האט מגדל געווען דריי דורות דא אין אמעריקע און אריינגעלייגט כוחות עצומות כאשר ישא האומן את היונק, ער איז געווען א טאטע, א מאמע, און א מורה דרך, און ברוך השם זוכה געווען אויפצושטעלן אזא לעכטיגע דור. פון די אידן יראים און שלימים חסידים ואנשי מעשה אז מען קומט זיך צאם פאר די יארצייט איז דא אזויפיל צו רעדן יכלה הזמן והם לא יכלו איז ווי הייבט מען אן? כ'האב געזען צוגעברענגט א מעשה פון הייליגן בעל שם טוב. די בעל שם הקדוש איז נסתלק געווארן שבועות שנת תק"כ. עס איז געווען אמאל אינעם יאר פון די פטירה פון בעל שם הקדוש און די הייליגע תלמידים זענען זיך צוזאם געקומען ביי זיין זון רבי צבי און מען האט געשמועסט מופתים און מדריגות נפלאות פון הייליגן בעל שם הקדוש. פלוצלינג. האט זיך די בעל שם הקדוש באוויזן צו זיין זון, און ער האט אים געפרעגט, פארוואס שמועסט עטס עפעס מופתים פון מיר? עטס גארנישט האבן, עטס וועט גארנישט האבן דערפון, און איך וועל גארנישט האבן דערפון. שמועסט בעסער פון מיין עבודת השם, ווי אזוי איך האב געדינט דעם אייבערשטן מיט מסירות נפש, אזוי וועט עטס האבן דערפון, און איך וועל האבן דערפון. און די בעל שם הקדוש. האט אים געוויזן א מראה נורא ווי ער שטייט אויף א גרויסע בארג און ער ווארפט זיך אראפ פונעם בארג און ער ווערט צוהאקט אויף פיצלעך און יעדע שטיקל האט געלאכטן און געשיינט ווי א דיימאנט און ער האט געזאגט זעסט מיין קינד? מיט אזא מסירת נפש האב איך געדינט דעם אייבערשטן. שמועסט פון דעם, וועט עטס האבן א טובה דערפון, און איך וועל האבן א טובה. די זעלבע זאך איז ביי אונז. מען קען זיצן א גאנצע נאכט און שמועסן פון מדריגות און מופתים פונעם הייליגן רב זכרונו לברכה, אבער סוף כל סוף, וואס וועט א מענטש האבן דערפון, און וואס וועט זיין הייליגע נשמה האבן דערפון. די אלע מדריגות האט דאך נישט קיין שייכות מיט אונז. אבער טאמער וועט מען רעדן פון זיין עבודת השם במשך כל ימי חייו, וועט עס אוודאי זיין א טובה פאר אונז, און א טובה פאר זיין הייליגע נשמה בגנזי מרומים. כ'על אנהייבן מיט א קורצע געדאנק פון דעם איידעם זכרונו לברכה, ווייל דאס איז די אופן וויאזוי מ'איז זיך מקשר צו די נשמה פונעם צדיק, דורך זיין תורה וואס ער האט אונז געלערנט. דער רב זאל זיין געזונט זאגט אלעמאל נאך די בעל הטורים אויפן פסוק ונפשו קשורה בנפשו, אז קשורה בגימטריא תורה, ווייל דאס איז די וועג, וויאזוי מען קען זיך מקשר זיין מיט די נשמה פון די צדיק, און בפרט אז דאס איז נישט סתם א דבר תורה, ס'איז ממש הוא היה אומר, דאס איז געווען זיין עבודה, און ער האט אריינגעלייגט כוחות אין דעם נישט וויי צו טון א איד, און נאך מער, נישט מאכן א איד פילן אומבאקוועם. און ער האט געטון אזויפיל פעולות אפילו פון א ספק ספיקא אז ער זאל חס ושלום נישט האבן קיין חלישת הדעת. דער רב זאל זיין געזונט האט אמאל נאכגעזאגט, ער איז אמאל געווען אויף א מסיבה און א געוויסער ראש ישיבה דארט האט גע'דרשנ'ט, האט ער געזאגט א געדאנק אויף די פסוק אין פרשת ויצא, ווען רחל אמנו האט געבעטן פון לאה זי זאל זי געבן פון די דודאים וואס ראובן האט געברענגט, האט לאה געזאגט צו רחל, המעט קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני, לשון שפלה, לא די האסט מיר צוגענומען מיין מאן. ווילסטו עס אויך טון צו מיר און נעמען פון די דודאים פון מיין זון? איז לכאורה דאס שווער די מדייק געווען, ווי האט די לאה געקענט זאגן אזא זאך? רחל האט אוועק געגעבן די סימנים צו לאה, ווי האט זי געקענט זאגן אז זי האט צוגענומען איר מאן? האט דער ראש ישיבה אויסגעפירט, אלא מאי פון דא זעט מען אז דאס איז די טבע פון א מענטש, וואס האט נישט קיין הכרת הטוב, אז טאמער מען טוט אים א טובה פארגעסט ער פון די טובה און ער איז נישט מכיר דעם טובה. און דער רב זאל זיין געזונט איז אהיים געקומען און האט איבערגעגעבן פארן טאטן פארן רב זכרונו לברכה די געדאנק פון די ראש ישיבה, און דער רב זכרונו לברכה האט געענטפערט מיט א התרגשות, חס ושלום אזוי צו זאגן אויף לאה אמנו, אז זי האט געהאט מידה גרועה ומגונה פון כפיות טובה. לא יעלה על הדעת, נאר וואס דען? האט דער רב זכרונו לברכה געזאגט פשט אז ווען ערליכע אידן, צדיקים, טוען א טובה, טוען א חסד פאר א צווייטע איד, טוען זיי עס אויף אזא אופן אז דער מקבל פילט, דער נותן מאכט דעם מקבל פילן אזוי ווי ער טוט אים א טובה.

און נישט געווען א גאנצע וואך אין די געגענט קיין מנינים אזוי ווי ס'איז היינט איז אויסגעקומען דער רב זכרונו לברכה האט געהאט א מנין אז ס'זענען געקומען אידן פון די דערנעבענדיגע באנגעלאו קאלאניס געקומען דאווענען קיין ווייט לעיק איז געווען א איד א סאטמארע חסיד איז געקומען דאווענען איז געווען א חיוב האט ער געדאווענט פארן עמוד און געווען ביי זיי די מנהג אז מען זאגט ידיד נפש פאר הודו איז יעדן טאג נאך קדיש דרבנן פאר הודו האט דער איד געבן א הייב אן ידיד נפש און פארשטייט זיך אליין אז דער רב זכרונו לברכה האט אים גארנישט געזאגט און ער האט אים געלאזט זיך פירן כמנהגו ד' אב האט דער רב זכרונו לברכה געהאט יארצייט.

זאג איך אויך אזוי. שפעטער ווי יענער רב איז אוועק געגאנגען האט דער רב זכרונו לברכה געשמועסט מיט די בני המשפחה און זאגט אזוי, די אמת איז אז איך זאג נהיה מיט א קמץ ווייל אזוי שטייט אין מגן אברהם, ס'איז א מגן אברהם אין הלכות בציעת הפת, סימן קס"ז. נאר וואס דען? איך קען זאגן פארן רב אז אזוי שטייט אין מגן אברהם, קען ער דאך פארשעמט ווערן אז ער האט נישט געוואוסט אן אפענע מגן אברהם צו זאגן, האב איך אים געזאגט אז אזוי האט מיין טאטע געזאגט. און ס'איז כדאי ארויסצוברענגען אז קען גאר זיין אז מיט דעם האט דער רב זכרונו לברכה זיך אליינס אריינגעלייגט אין א מצב פון בזיון, ווייל ס'איז שטארק מעגליך אז דער רב, האט שפעטער געלערנט דעם מגן אברהם, האט ער געקענט טראכטן און קוקן אויף די באבובער רב ווייסט אפילו נישט אן אפענע מגן אברהם. אבער כל זה אחרית, דאס איז אלץ א חלק פון היטן די כבוד פון א צווייטע איד. אגב, דער רב זאל לעבן האט נאכאמאל צוגעוויזן אויף די ענין פון נהיה מיט נהיה. אין לוח ארש פון ר' יעקב עמדן, ברענגט ער צו וכן שמעתי מאבי מורי הגאון ז"ל מיינט ער די חכם צבי כשהייתי תינוק שרייבט ר' יעקב עמדן כ'בין געווען א קינד ששחק ולעג הרבה על האומרים בסגול אז חכם צבי האט געלאכט פון די וואס זאגן מיט א סגול עם שלא זכיתי עוד לשאול את פיו ולידע טעמו ווייל כ'בין יונג כ'האב נישט געקענט פרעגן. מכל מקום, די חיזוק ישב הדברים על בוריין בעזרת השם יתברך, מתוך ששמתי לבי על מנהג אבותינו תורה שבידינו, דאיני מסופק שמי שלבו ישר ולב מבין יורד ברמי. איך דערצייל די ענינים ווייל דאס איז ענינים וואס דער איד האט אפילו נישט געוואוסט אז דא איז עפעס געשען בכלל.

במשך כל ימי חייו זיך מתגבר זיין אויף זיין טבע. דער רב זאל זיין געזונט האט נאכגעזאגט ממש די זעלבע בחינה אז די הייליגע צאנזער רב האט געטיילט צדקה אויף א מין אופן סכומים עצומים בלי שיעור וגבול, און ער האט געזאגט אז יונגערהייט, איז ער געבוירן געווארן בטבעו א קארגער, און ער האט געוואלט אויסרייסן און צוברעכן די שלעכטע מידה, האט ער געטון היפך טבעו מן הקצה אל הקצה ממש. ס'איז א באקאנטע מדרש וואס די אור פני משה ברענגט צו. און דער רב זכרונו לברכה אין דברי שלמה פרשת שמות האט אריכות וועגן דעם אז ס'איז געווען א קעניג בימיו פון משה רבינו וואס האט געהערט פון די אלע אותות ומופתים וואס משה רבינו האט געמאכט ביי יציאת מצרים און קריעת ים סוף האט ער געוואלט זייער זעהן די צורה ווער דאס דער משה וואס האט געטון די אלע גרויסע זאכן. האט ער געשיקט א מעלער דאס הייסט אן ארטיסט א מומחה ער זאל פארן אין מדבר אריין און ער זאל אפמאלן די צורה פון משה רבינו אזוי גענוי מיט אלע קנייטשן, דער מלך איז געווען א מלומד בחכמת הפרצוף ווען ער האט געזען דאס בילד האט ער געוואלט הרג'נען דער ארטיסט דער מעלער ווייל ער האט נישט געקענט גלייבן.

מיר דער האט זיך אויסגעהייליגט און אויסגעלייטערט צו זיין דער משה איש אלקים, און דער רב זכרונו לברכה האט געברענגט דארט אראפ פונעם ברית אברהם, אז צוליב דעם האט פרעה נישט מורא געהאט אויפצוציען משה ביי זיך אין שטוב, ווייל ער האט פארשטאנען אז דאס קען נישט זיין דער רבי פון כלל ישראל, א מענטש מיט אזעלכע שלעכטע מידות קען נישט זיין דער מושיען של ישראל. און דאס איז געווען די עבודה פון רב זכרונו לברכה, ווי דער הייליגער רבי מיילך שרייבט אין צעטל קטן, האדם לא נברא בעולם רק לשבר את הטבע, און האט עס געטון למעלה מדרך הטבע, אויב מען מעג זאגן, איך מיין אז טאמער א חכם בחכמת הפרצוף, עט קוקן אויף א בילד פון הייליגן רב זכרונו לברכה און אפילו א קינד וואס האט קיינמאל נישט געזען רב זכרונו לברכה עט ער קוקן אויפן בילד עט ער זען אויף זיין פנים בלויז אהבה ליבליכקייט כל כולו הארץ. מיט מידות טובות אויף א שענסטן אופן, ווייל זיין עבודה פון התגברות איז געווען עפעס אזוי גרויס אז אפילו אויפן בילד האט זיך עס דערקענט. כ'האב געטראכט א מליצה, א מליצה, שטייט אין זוהר הקדוש אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא, אפשר מעג מען זאגן אז די צדיקים פון אלע דורות וואס האבן די נשמה פון משה רבינו, גיט משה רבינו אריין אין זיי א כח, א כח פון התפשטות, אתפשטותא דמשה אז זיין כח זאל נתפשט ווערן מער און מער מיט גרעסערע און נאך גרעסערע מדריגות, אז אפילו אויפן בילד זאל עס נתהפך ווערן לטובה. כ'וועל נאר דערציילן א ענין אז מען זאל פארשטיין אז יונגערהייט איז ער טאקע געווען א שארפע יונגערמאן. ס'איז געווען א איד, כ'האב עס געהערט פון איינעם וואס איז דארט געווען, ס'איז געווען א איד, ער איז געווען א יליד צאנז, און נאכן קריג האט ער געוואוינט אין אנטווערפן, און ער איז אמאל געקומען צו פארן קיין קראון הייטס אויף שבועות, און ער איז שוין דעמאלטס געווען א עלטערע איד, און ס'איז אויסגעקומען ער איז געזעסן ביים ערשטן טיש, נישט ווייט פון רב זכרונו לברכה.

מיין טאטנס הייליגע עבודה ביסטו מדמה צו שפילן טיאטער, און דער רבי האט מיך אראפגעלאזט א פאטש און דער רב זכרונו לברכה האט טאקע דערמאנט די מעשה. דאס אלעס ברענגט ארויס אז זיינע הייליגע מידות זענען געווען א עבודה שלימה פון יארן פון התגברות און זיך אויסארבעטן ממש להיפך. דער רב זכרונו לברכה האט עס אין זינען געהאט ביי יעדע פעולה וואס ער האט נאר געטוהן איז געווען מיט התבוננות ס'זאל נישט ארויסגעבן חס ושלום א חלישת הדעת פאר א איד. אמאל האט דער רב זכרונו לברכה געשמועסט שבת בייטאג ביי די סעודה מיט איינע פון די אייניקלעך. זאגסט אזוי נעכטן ביינאכט ביים טיש האב איך געוואלט זאגן תורה און רעדן פון א געוויסע ענין, אבער כ'האב זיך באמערקט אז ס'זיצט דארט א איד ביים טיש וואס טאמער כ'וואלט גערעדט וועגן דעם ענין וואלט עס אים געשטערט און ער וואלט געהאט חלישות הדעת, האב איך מיך באלד אנגעקלערט. איך קען נישט רעדן וועגן דעם נו האב איך אויפן פלאץ געדארפט צוגרייטן אן אנדער שמועס האב איך אביסל מאריך געווען ביי די פיש איך האב געגעסן נאך א שטיקל חלה און נאך א שטיקל פיש ביז בסייעתא דשמיא האב איך אויסגעארבעט די אנדערע מהלך אין די תורה אזוי ווי די קומענדיגע וואך שבת פאלט די יארצייט פון הייליגן קדושת ציון זכותו יגן עלינו, איז כדאי צו דערציילן א ענין וואס דער רב זכרונו לברכה האט אמאל דערציילט. יארן צוריק אין ווייט לעיק האט דער רב זכרונו לברכה אמאל געפירט א מלוה מלכה און ער האט דערציילט די שמועס, אונז געדענקן אלע די סיפור, האבן אונז אסאך מאל געהערט פונעם באקאנטע סיפור וועגן דער חסיד רבי הערשלע ר' דער שויבער,

כ'האב מקנא געווען דעם טאטן, ער האט קיינמאל נישט במשך די מעשה געמאכט א טעות נישט גוט פארדרעשנט. רעדנדיג וועגן דעם איז כדאי ארויסצוברענגען אז די ענין וואס דער רב זכרונו לברכה איז געגאנגען אינגאנצן עד קצה האחרון איז מיט גוטע פריינט, איז טאקע א עבודה, אבער ס'איז א לייכטערע עבודה. אבער צו קענען אזוי טון מיט אזעלכע וואס זענען איידל גערעדט נישט די בעסטע פריינט, איז שוין א גרויסע מלחמה. כ'וויל נישט מאריך זיין מיט קיין מעשיות, אי אפשר לפרטם כי רבים הם, אבער ס'איז געווען במשך די יארן אידן און רבנים און נאך וואס האבן גערעדט אויף באבוב בכלל, און אויפן רב זכרונו לברכה בפרט, און קאליע געמאכט פאר די מוסדות, און פארן רב זכרונו לברכה פערזענליך, און דער רב זכרונו לברכה האט זיי אויפגענומען בסבר פנים יפות, כאילו ס'וואלט געווען זיין געטרייעסטע גוטע פריינט, און אסאך מאל האט ער זיי געשטיצט מיט גרויסע געלטער למעלה מהשגתינו. און די אמת איז אז דאס איז געווען א ירושה מאבותיו, איך האב געזען צוגעברענגט אין די ספר מהרש"ם הכהן, זיין פאטער איז געווען א תלמיד פון ערשטע רב, ברענגט אין פרשת וישלח, כ'וועל נאכזאגן אביסל פון זיין לשון דארט, ער ברענגט דארט אז ער האט געהערט פון זיין טאטן מה שאמר לו כבוד קדושת שערי בצורי אדמור הרב הגאון הקדוש, מרן רבי שלמה אדמו"ר מבאבוב, דער ערשטער, זאגט איך האדם צריך להתנהג עצמו עם אחרים כדי שלא יהיה לו שונאים, און ס'איז פשיטא אז מ'פארשטייט שאם ידע שאדם בלבו שונא לו או לפעמים בסתר מדבר עליו רע יעשה אדם לזה האיש כאילו אינו יודע שהוא שונא לו. רק ידבר עמו כמו תמיד, שיהיה השונא סובר, שמחזיק אותו לידידו ואוהבו, ועל ידי זה נעשה אחר כך אוהב שלו ממש. ער שמועסט דארטן וועגן דעם א גאנצע אריכות. אין נוגע צו דעם, האב איך געזען אויף פרקי אבות בשם דער אהבת ישראל פון וויז'ניץ.

איז מען מקיים די סייג לחכמה? אויב אזוי ווען ווען האט מען די חכמה אליינס? זאגט דער אהבת ישראל די חכמה אליינס איז ווען א מענטש איז פון די אידן וואס זענען אינם נעלבין ואינם עולבין, נישט אז עס טוט אים שטארק וויי דאס אז יענער האט אים געטשעפעט און ער האלט זיך איין און ענטפערט גארנישט, נאר ער ווערט בכלל נישט פארשעמט. ער פארשטייט יענער מיינט גארנישט, ער רעדט אבער פון ווייטאג, און ער האלט זיך בידידות מיט דעם, מיט די וואס בארעדן אים כאילו גארנישט וואלט פאסירט. דאס איז די חכמה אליין. אויב אזוי פארשטייט מען שוין זייער גוט אויף די קרוין פון אויבן פון מצבה שטייט והשם נתן חכמה לשלמה.

ויש לו טענות מספיקות לעשות ריב ומדון עליו. און מען האט ריכטיגע סיבות זיך צו קריגן מיט אים, איז המצוה הזאת להיות רודף שלום לכבוד אדון השלום. דאס הייסט אז א רודף שלום מיינט אז אפילו יענעם קומט זיך נישט אז מען זאל זיין מיט אים בשלום אפילו הכי איז מען רודף שלום. דער נוסח המצבה. איז נעוץ סופו בתחילתו, דאס איז די אנהייב און דאס איז די סוף, היינו הך, מיט דעם האט זיך עס אנגעהויבן און מיט דעם האט זיך עס אויסגעלאזט, ווייל דאס איז געווען זיין עבודה כל ימי חייו עד זקנה ושיבה ממש. איך וויל שוין מסיים זיין. מורי ורבותי, ס'איז שוין היינט. צוואנציג יאר זייט די פטירה פונעם הייליגן רב זכרונו לברכה, די שלוימעלעך האבן שוין חתונה און שטעלן אויף אייגענע שטובער, א גאנצע דור אשר לא ידע את יוסף. דער רב זאל לעבן האט אמאל דערציילט אז ס'איז געווען א איד ס'האט געהאט א חזקה אריינצוברענגען פארן רב זכרונו לברכה א לוח יעדעס יאר פאר די הייליגע טעג, און מען האט געהאט א סימן, איך געדענק ס'איז געווען תש מ, ס'איז געווען א נייע צענער פון למד געווארן מם, און דער רב זכרונו לברכה האט גענומען די לוח אין די האנט אריין, און האט געזאגט אזוי, ווען איך וואלט געוואוסט אז תשי מ, פאר פערציג יאר צוריק, וואלט איך געוואוסט אז תש מ וועט משיח נאכנישט דא זיין, האט ער געזאגט אזוי, פשוט פאר בושה.

ווען דער אלטער רב, כ'מיין דער אלטער רב קען נישט זיין דער ראפשיצער רב, ווען דער אלטער רב וואלט געוואוסט אז ביי זיינס א אייניקל וואס הייסט שוין נאך אים וועט א שידוך טון מיט א קינד און משיח איז נאכאלץ נישט געקומען וואלט ער'ס קיין איין טאג נישט אויסגעהאלטן ווייל ער האט דאך יעדע מינוט מצפה געווען מחכה געווען אז משיח קומט שוין. אונז האלט מיר היינט שנת תשפ ה. ס'איז נאך פערציג יאר שפעטער פון תש מ. אפאר וואכן צוריק האט רבינו שליט א שידוך געטוען מיט זיין יונגסטן קינד שלוימעלע, א אייניקל פון רב זכרונו לברכה. כ'בין זיכער אז אויב דער רב זכרונו לברכה וואלט געוואוסט אז זיינס א אייניקל וואס הייסט שוין נאך אים,

און ער איז געווען דארט במשך די גאנצע וואך, און אויף שבת האט ער געוואלט אהיימפארן ער האט א שטוב מיט קינדער, איז ער ערב שבת אריין צום רב זכרונו לברכה זיך געזעגענען, האט ער געזאגט, כ'האב אלעס צוגעוויזן פאר דעם בחור, אלעס וואס מ'דארף צוגרייטן, און איך דארף אהיימפארן, האט ער געזאגט, די קינדערלעך ווארטן אז די טאטע זאל שוין אהיימקומען אויף שבת, אזוי האט ער זיך געגעבן א זאג.

אז אונז אלע זאלן מיר זיך קענען האלטן און מחנך זיין אונזערע דורות אויף דעם דרך ווי ער האט געוואלט תחת הדרכתו פון בנו כבוד קדושת רבינו שליטא וממקומו הוא יפן ברחמיו לעמו און אין דעם הייליגן טאג זאל ער משפיע זיין אויף אונז אלע מיני ברכות וישועות טובות ברוחניות ובגשמיות.

כמדומה, איך בין גרייט. מ'איז אונז אלע אוועק געגאנגען. יעצט האט מען אים גערופן אין קאורט אז דאס איז נישט געווען ליגעל. דאס איז וואס אמעריקע איז, אזא מעסד אפ קאנטרי. ס'איז געווארן ס'איז געווען פון די שענסטע און די בעסטע לענדער אין די וועלט, און ס'איז געווארן די מאוסט דיסגאסטינג, דיספיקעבל קאנטרי וואס ס'איז דא. דאס איז וואס גאנץ אמעריקע איז. ווייט נישט צו זען אז אמעריקע וועט נאך פארלירן די מלחמה מיט טשיינע. פארוואס? ווייל אונז האמיר אזויפיל לינקע חברה. דו וועסט נאך זען וואס דא גייט זיין. נאך אויסקומען אז אונז האבן נאך פארלירט. כ'לייג עס ארויף דא, עטץ הערן דא וואס דא האט זיך אפגעטון דארט. הערטס אויס. מארק מקלאסקי וויל דאו הי נאו פעיסעס פאר יערס אין פריזען און אפ טו א טען טאוזענד דאלער פיין פאר די קריים אוו דיפענדינג הימסעלף ווען נאו וואן עלס וואוד. מארק מקלאסקי דזשוינס אס טונייט. מארק טענקס סאו מאטש פאר קאמינג אן. איי קענט אימעדזשין האו יו פיעל לייק יו האב וואוקען אפ אין א קאנטרי יו דאונט רעקאגנייז. טעל אס ווער יו אר רייט נאו ליגעלי איף יו וואוד.

איטס טיים פאר פיפל טו וועיק אפ און פעי אטענשאן טו איט. העז עניוואן עקספלעינד וואט יו אר סופאוזד טו דו אין א סיטועשאן ווער די פאליס וואלד נאט רעספאנד, דעי וואלד נאט קאם טו פראטעקט יו דיספייט די פאקט יו פעי דעם, ענד פרייוועט סעקיוריטי וואלדנט קאם איידער פראבעבלי פאר פיער אוו ביענג סוד, וואט ווער יו סופאוזד טו דו וואנס פיפל ברעיק אין און סטארט טרעטענינג יו?
Well you know what what various commentators have suggested is we should have just gone inside and filmed them with our cell phones well

טענק יו טאקער. יעצט איך שטעל ענק ארויף אינעם טעלעוויזשען די ביידענס צרות, כ'וויל אז זאלסט עס אויסהערן וואס אמעריקע איז.
דעמאקראט פרעזידענשאל קענדידעט ענד פארמער ווייס פרעזידענט דזשאו ביידען פיינדס הימסעלף אין מאר האט וואטער דיס וויק. דזשאסט קאנפירמד, א יוקרעיניען קאורט ארדערט דזשאו ביידען טו בי פארמעלי ליסטעד אין עי קרימינאל קעיס. די קריים?

געטראפן דאס ערשטע מאל אין ארץ ישראל מיטן גערער רעבן הרב ר' אברהם מרדכי זכר צדיק לברכה האט ער דערציילט אז ער האט געטראפן בעלזער אינגעלייט אין טרעבלינקע און דא און דארט און זיי האבן זיך אויפגעפירט מען האט געזען אז עס איז געווען ספעציעלע אינגעלייט דאס זעלבע האט הרב אברהם מרדכי דערציילט פארן בעלזער רב נאכדעם האט ער אים געזאגט הרב אברהם מרדכי האט געזאגט פארן בעלזער רב דער אייבערשטער זאל אייך דערפרייען לויט וויפיל צער איר האט געהאט. ער האט אונז אלץ מאל אויך געזאגט המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, האט זיך אנגערופען דער בעלזער רב, איך ווייס נישט פאר וועם איר רעדט דאס, ווייל איך האב נאך נישט געהאט קיין שלעכטס אין מיין לעבן, א איד וואס האט פארלוירען א שטוב מיט קינדער, ער האט נאך נישט געהאט קיין שלעכטס אין זיין לעבן, דעמאלטס האט אים דער גערער רבי געזאגט אזוי, איך האב א קבלה אז וויינען דארף מען אויפן חורבן בית המקדש, אויפן אייגענעם חורבן דארף מען נישט וויינען, פאררעכט עס, עס זאל זיין אלעס גוט. אייבערשטער געמאכט א חורבן בית המקדש וואס דו קענסט עס נישט פיקסען, דארפסטו וויינען. כל פנים, ס'איז יעצט איז דא אזא מין מצב אז מ'דארף זייער שטארק אובאכט געבן, מ'דארף אנהייבן זיך צו אינטערעסירן פארוואס האט דער אייבערשטער טאקע געמאכט א חורבן בית המקדש, וואס האט ער געוואלט פון דעם, פארוואס ער האט עס געמאכט, עס ווערט געברענגט איז די טעם פארוואס דער אייבישטער האט געמאכט דעם חורבן איז, די גמרא ברענגט אסאך זאכן, סוף בלייבט די גמרא אז ס'איז געווען פון שנאת חינם, שנאת חינם מיינט מ'האט יענעם פיינט געהאט פאר גארנישט, איך געדענק אמאל האט איינער געזאגט אין קעמפ פאר א צווייטן בחור, דו ווייסט, איך ווייס נישט פארוואס איך האב דיך פיינט, איך האב נישט באמת קיין שום ריזען, איך ווייס אפילו נישט פונקטליך ווער דו ביסט, נאר סאם האו איי דאנט לייק יור פעיס און איך האב דיך פיינט, האב איך אים געזאגט, דאס איז דער חורבן בית המקדש. דעטס עקזעקטלי וואס די חורבן בית המקדש איז געווען פאר, עס איז געווען אן א טעם בלי שום טעם ודעת, איך האב דיך פיינט, אזוי וויל איך, דו האסט מיר קיינמאל גארנישט געטון קיין שלעכטס, איך האב דיר נישט געטון קיין שלעכטס אבער איך האב דיך פיינט. יעצט וואס איז די גאנצע זאך וואס מען מאכט א חורבן און מען זעצט זיך טרויערן אויף די פלאר מיט די אלע זאכן, וואס איז די גאנצע זאך? אז דאס זיצן אויף די פלאר גייט שוין דער בית המקדש געבויעט ווערן? נאופ, טאמער דו וועסט דיך פאררעכטן און דאס טון אלעס וואס מען דארף,

צוריק נעמען א פרוי אויב מען האט זי נישט גע'גט, מען קריגט זיך מיט איר, זי שרייט, ער שרייט, ס'טוט זיך, אבער ווי לאנג זי נישט גע'גט איז זי נאך אקעי, איינמאל מ'האט זי שוין גע'גט, צוריק צו נעמען, צו מאכן א נייע מעשה, טראכט א מענטש שוין דריי מאל. די זעלבע טוט דער אייבערשטער, ער זאגט אזוי, איך האב ענק ארויסגעווארפן פאר שנאת חינם, פלוצלינג איך זאל ענק צוריק נעמען, פארוואס? דאס איז וואס אונז מוז מיר זיך אויסלערנען, זעמיר אין גלות פאר שנאת חינם, יעצט איך וויל מסביר זיין למשל, אין יעדן בית נישט אריינקומען, איך רעד נישט אין בעסמעדרעש ווי מען קומט אריין וואס איז שטיל, איך רעד אין די אונזערע בתי מדרשים, די גאנצע בעסמעדרעש בעיסיקלי איז געמאכט פאר פאליטיקס, דעטס אלל איט וואס מעיד פאר, ווער ס'האט א גרעסערן בעסמעדרעש הייסט א גרעסערע רב, ווער ס'האט א גרעסערן בעסמעדרעש הייסט א גרעסערע רבי, דעטס אלל איטס מעיד פאר, איטס נאט איווען מעיד טו דאווען, עס רעדט זיך איינער האט געבויט א בעסמעדרעש צו דאווענען, ווייסט נישט וואס ער רעדט, ווייל ליידער נוצט מען עס פאר די ארגסטע זאכן, אויסער דעם וואס מען נוצט עס נאך פאר טאטשן קינדער אויכעט, א חוץ א. סא עניוועי די מעשה איז אזוי עטס קוק אין א בית מדרש א איד האט א סכסוך מיט א צווייטן ביפאר יו נאו איט איז שוין דא זיבן מענטשן זיי נעמען צדדים זיי ווייסן נאכנישט פון וואס מען רעדט אפילו אזוי ווי דער שר האופים זאגט גם אני בחלומי ער חלומט נאך יעצט וויל איך פארשטיין א זאך אז סאיז דא אין א בית מדרש א סכסוך ביסטו די רב דו מיזט זיין דער וואס דו מיזט מאכן שלום ניין כהאב אמאל געמאכט א מקווה אין סאוט אמעריקע כ'דענק נישט פונקטליך אין וועלכע שטאט סאיז געווען דער רב האט מיר מסביר געווען וואס איז דער חילוק צווישן די ספרדים פון די אשכנזים אדער אזוי, דא איז דא א איד וואס איז איינער פון די גרעסטע מיליאנערן פון שטאט, און ס'איז אויך דא זיין איידעם וואס די שידוך איז נישט עולה יפה, קריגט זיך, מ'רייסט זיך ארום, זאגט דער רב אזוי זאלסט געדענקען, זיי רייסן זיך ארום אינדערהיים, זיי רופן צו דין תורה, זיי טוען אלעס וואס מ'קען, יעדער וויל דאך ווייזן אז ער איז גערעכט, אבער למעשה זאגט ער מיר קלאר זאלסט וויסן, דא אין בית מדרש האבן זיי נישט געטוישט זייער פלאץ, כאטשיג זיי האבן זיך גע'גט שוין, ער שלאגט זיך, נישט געטוישט זייער פלאץ.

אפטשער. און נאך א זאך, א מענטש קריגט זיך מיט א צווייטן אויף עפעס א זאך, ס'איז נישט קיין חילוק וואס, קודם ביסטו שוין א פראפעסאר אוו לאו און דו ווייסט שוין וואס די הלכה איז און וואס די געזעץ איז, די גוי'אישע מיטן אידישן, ווער ביסטו בכלל, ווי קומסטו דא אריין? און ווען איך האב געהאט מיין מלחמה נישט מער געדאכט, האב איך יעדן איינעם געזאגט. איינער געגאנגען אין די גאס האט געשפיגן, איינער האט געשריגן, האב איך יענעם געזאגט אנטשולדיגט, דו גייסט נישט געווינען עניוועי, ס'איז א שאד פאר דיין עפערט, ס'וועט נאר אזויפיל זיין אז נאכדעם וועל איך דיך רודף'ן. און אזוי האב איך טאקע געטוהן. די אלע רבנים און נאך היינט וויינען זיי ווי געווען אונזער שכל אז מיר האבן אונטערגעשריבן אויף א מענטש. זאגט אן אנדערער ווייל אונז האמיר נישט געוויסט ער איז אזוי פאוערפול. זאגט איינער ער איז אזוי פאוערפול אונז זעמיר בהמות. ער איז גארנישט פאוערפול. ער האט געזאגט א זאך אז מען טוט א זאך וואס מען טאר נישט און מען דארף אים אויסהערן. ס'איז נאט היז פאוער. ווי ווער פולס. אונז האט אפגעקאלט יצחק לבנון שטערן דער שייגעץ און נאך אפאר חברה און אפאר רבנים. כ'קען מיך דערמאנען היינט. כ'לאך דאך פון די גאנצע זאך, ס'איז דאך געווען אזא מין גוטע דורכגאנג, אז איך זאג צו מיר אליינס, רבונו של עולם איך דאנק דיר אז דו האסט מיך גענוצט, איז למעשה איז געווען צוויי ברידער, איינער האט געהייסן יענקי, דער אנדערער האט געהייסן משה, יענקי בלום און משה בלום, הער וואס דא טוט זיך, יענקי בלום און משה בלום, און זיי האבן מיך אפגעקאלט, דו זאלסט וויסן, ס'טויג נישט, מ'גייט דיך לייגן אין חרם, און מ'וועט און מ'וועט און מ'וועט. נו, איך האב עס אויסגעהערט, ווייל אין מלחמות בין איך דאך שוין געווען צוגעוואוינט דעמאלטס, איך האב דאך מיר געשלאגן מיט לייבן אויף מקוואות, און אלע האבן געזאגט אז איך בין גערעכט געווען, קיינער האט נישט געזאגט אז ס'איז נישט אמת, איך האב אפילו געהאט א מלחמה אין ירושלים, איך האב געזאגט אויף א מקווה ס'איז פסול, מען האט מיך אוועקגעמאכט, אלעס איז צעווישט, שפעטער האבן זיי מיך צוריקגערופן שטילערהייט און געזאגט לאמיר עס פאררעכטן, ווייל דו ביסט גערעכט, דו ביסט גערעכט, נאר עס איז געווען א שטות, עס האבן זיך גע'טובל'ט טויזנטער פרויען במשך די יארן, האבן זיי עס געוואלט מאכן שטיל, האב איך געזאגט פיין, דאס האט מען געדארפט דיר זאגן לכתחילה. ס'איז געווען אמאל וואס איינער א רב האט געשריגן אויף מיר, כ'האב געזאגט דיין מקווה פסול, האט ער געשריגן תצא מפה, גיי ארויס פון דא, דו ממזר, דו בן הנידה, סתם גערעדט, וואס דו האסט נאר געוואלט הערן, ווייסט ספרדישע קללות דרײַ הונדערט אין א האלבע מינוט, און איך בין אוועק געפארן, שפעטער קאלט ער מיך אפ אין אמעריקע אז איך זאל צוריק קומען, איך זאל צוריק קומען פון אמעריקע, צוריק געקומען דא, ס'איז געווען א לאנגע מעשה באריכות, אז איך בין צוריק געקומען בין איך געגאנגען צו זיין הויז, און כ'האב געקלאפט אין זיין טיר און ער עפענט נישט. כ'בין דארט איין טאג צוויי טאג האב איך געזען אז ער האט מיך סתם משוגע געמאכט, איך בין געווען דער משוגענער, עניוועי איך קום צוריק, ס'איז געווען פרייטאג אינדערפרי, האב איך געקלערט כ'על שוין פארן צו ר' שמעונ'ען, דעמאלטס איז נאך געווען ווען איך פלעג נאך פארן צו ר' שמעונ'ען, היינט האב איך דאך מורא צו פארן דארט, כ'מאך א קל וחומר, מה דאך פאר משה טעראריסט פרידמאן האט מען דארט אנגעהאקט די ביינער, וואס וועלן זיי טוהן פאר מיר, ניין איך ווייס בפירור, ס'איז געקומען צו מיר צוויי אינגעלייט, און זיי האבן געזאגט, זאלסט וויסן, דא איז דא א בעלזער קבוצה, און איינער האט געזאגט פארן צווייטן, לאמיר אים איבערפארן, לאמיר דעם ראזנבערג איבערפארן, ער רעדט אויפן רב מיטן רעבן, און ער רעדט אויפן אנאטקע, און אויף מוסרת סיום אויך, ער רעדט אויף יעדן. איינער קומט אמאל צום רב, רבי, ער רעדט אויפן אנאטקע, ער רעדט אויף על השם ועל משיחו, און דער רב געווען אזא קאלטבלוטיגע גאי, זאגט ער אים, זאג מיר, אויפן אנאטקע רעדט ער אויך שוין? זאגט ער, ניין, ער רעדט נישט, זאגט ער, ווען ער וועט רעדן אויפן אנאטקע, וועל איך אהער נעמען פאר אלע זאכן. שטייסט? און דאס איז עס. איז למעשה האט ער אנגעהויבן אז איך זאל אוועק גיין פון מירון, ווייל פאר שבת גייען זיי דיך נאך איבער פארן מיט א קאר. כאטשיג מיין הארץ, איך בין א מירונער, אלע יארן בין איך געווען, איך האב מיטגענומען א מיין ווייב אלע יארן, איך האב מיטגענומען מיינע קינדערלעך, איך האב ברוך השם די זכי', איך זאג אייביג פאר מיינע קינדער, ס'איז דא נאך א טאטע וואס האט גענומען אלע קינדער אויף ארץ ישראל פיר אדער פינעף מאל, און איך בין פראוד דערפון, ס'האט גארנישט מיט ציונות. ארץ. ס'איז נישט דא אזא זאך אז וויבאלד די ציונים האבן איינגענומען ארץ ישראל דארף מען שוין נישט געבן תרומות און מעשר. די למעשה ארץ ישראל איז הייליג. דאס וואס מענטשן מאכן א חורבן האט ביי אונז אויך געמאכט א חורבן אין אלע תלמוד תורה'ס און אין אלע ישיבות און אין אלע מקוואות און אין אלע מיידל סקולס. איטס בעיסיקלי איטס די סעים גארביטש אלל אווער. איז למעשה אז מ'איז מיר געקומען זאגן אז איך מוז פארלאזן איז ביי מיר געווען ממש האסט נישט קיין השגה. אבער דאס האב איך געזען אז די וואס האבן עס מיר געזאגט די האבן עס זייער ערליך געמיינט. זיי האבן מיר נישט געזאגט קיין ליגנט.

וואס איז דיין כח? ווייל זי האט געארבעט פאר די אנדערע זייט, זי האט געארבעט און זי זאל געוואויר ווערן וואס זיין כח איז מ'זאל אים קענען אפשטעלן, האט ער איר געזאגט נאך א ליגנט, שוין, נאכדעם איז געקומען א מורא'דיגע זאך, אז ער האט איר געזאגט, מיין כח איז די האר, איך האב די האר, ווען מען נעמט דאס אראפ האב איך נישט קיין כח, פרעגט דארט אין די גמרא, אז זי האט געזען צוויי מאל ער האט איר אויסגעפאפט, און פארוואס האט זי ביים דריטן מאל יא געגלייבט, ווייל זי האט געארבעט מען זאל אים אפשניידן די האר, פארוואס האט זי אים געגלייבט? ער איז דאך א ליגענער.

ס'איז דא אין סאטמאר איז געווען דער ק ק, דער ק ק דער קאהן איז געווען אמאל משגיח דארט, כ'ווייס נישט צו ער לעבט נאך היינט אפילו, איז געווען עפעס א זאך אז מ'האט אפגעשניטן אים קארף די בארד, איז יעקב שמעון כהן האט זיך געוואנדן צו אים, האט ער געזאגט איך וויל גיין טעסטיפייען אין קאורט, זאגט ער דו ווייסט אבער ווי שטרענג דארט איז, מ'וועט דיר כאפן גראד אז דו זאגסט א ליגן גיי איך זיין אין צרות, זאגט ער דארפסט זיך נישט זארגן איך קען אזוי זאגן א ליגנט מיט א גראדן פנים אז מ'וועט מיך קיינמאל נישט כאפן, און אזוי איז טאקע געווען, ער איז געגאנגען זאגן ליגנט און מ'האט אים נישט געכאפט. דאס סוירטן פיפל ארום פאר דעם, סוירטן פיפל ווען זיי זאגן דעם אמת ווערן זיי רויט, עניוועי איז דאס איז די מעשה, אזוי ווי איר ביז יעצט האט ער געזאגט אדער חי השם אדער ווייל ער האט זיך געזאגט מיט א אנדערן פנים, ס'א סטרעיט פעיס, נישט קיין חילוק, אבער די מעשה איז געשעהן אז זי האט אים אפגעשניטן די האר, און די סוף איז געווען אז מען האט אים צוגעשטעלט דארטן צו א פאול, און ער האט געבעטן דעם אייבערשטן ראטעווע מיך יעצט נאך איין מאל, און ער האט א שאקל געטאן מיטן גאנצן בנין, ס'איז צוזאמגעפאלן און. ס'איז געהארגעט געווארן די אלע פלשתים די וואס האבן זיי גערויבט. למעשה איז דא אויך אזוי. איך האב געזען אויף די צוויי אינגעלייט ס'איז געקומען מיט אזא דערביטערטקייט. ס'האט זיי וויי געטון מיין מצב. ס'האט זיי וויי געטון. האבן זיי געזאגט איר ווייסט דא איז דא צוויי מענטשן וואס ווילן אייך הרג'נען. זיי האבן עס געזאגט מיט אזא דערביטערטקייט. כ'האב געזען ניכרים דברי אמת. האב איך גענומען כ'האב מיך איינגעפאקט נאך פאר שבת. כ'האב געהאט א קאר. און איך בין געפארן אויף טבריה. קודם בין איך אוועק פון מירון. אוועק געפארן אויף טבריה. און איך בין אנגעקומען אזוי אינטערעסאנט, איך האב געהאט א קרוב אין ירושלים ער האט געהייסן ר' שמואל מרדכי שווארץ, ער איז געווען א בתים מאכער, איז על כל פנים דער ר' שמואל מרדכי האט געהאט אין טבריה א ברית פון אן אייניקל, איך האב אפילו נישט געוואוסט, און דער תולדות אהרן רבי דער היינטיגער איז געווען דער מוהל, בקיצור ווען איך בין אנגעקומען דארט האב איך מיך אזוי גוט געפילט, קודם כ'על האבן וואו צו עסן, האט מיך שפעט געברענגט צו עסן פון מירון, מירון געבט מען דאך צו עסן, דער עולם גלייבט נישט. און אלע זאכן פון השגחה פרטית, איך וויל ענק זאגן, עטס זאלטס וויסן, ס'איז נישט דא אזא ארעם לאנד ווי ארץ ישראל, קיינער האט נישט דעם טאג דורכצושטופן, אבער געס וואט, דער ארעמסטער איד אין ארץ ישראל האט צוואנציג אורחים אויף שבת, וויאזוי איז דאס? ווייל די ברכה איז מצוי שבת און אין ארץ ישראל, ס'טוט גארנישט העלפן, דאס ציונות אין דר'ערד, און דער זאל גיין אין דר'ערד, יענער גיין, אלע זענען שוין געגאנגען אין דר'ערד. דער אייבערשטער איז געבליבן חי וקיים, ס'איז נישט דא א פלאץ וואו ס'איז דא אזויפיל שפע צו עסן שבת, נישט דא אזא פלאץ, אין די וואכן איז אויך דא, אבער שבת? איך זע ארעמע אידן, איך פלעג זיי שיקן אמאל צדקה אויך, האסט דיך אראפגעזעצט מיט זיי ביים טיש? ביפאר יו נאו איט איז געווען צוואנציג געסט, פון די ישיבה, פון יענע ישיבה, יעדער איז געקומען, ווייל ס'איז דאך דא א ברכת השם, און דאס האט נישט מיט ציונות, באלד וועט מען זאגן, ער האט גערעדט ווי א ציוניסט. ניין ניין ניין ניין, נישט די ציונים געבן דאס, נישט בן גוריון גיבט דאס, און אפילו נישט ביבי נתניהו גיבט דאס, דאס גיבט דער מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וואס ער איז משגיח אויף יעדן מענטש, און ער איז משגיח אז אידן זאלן האבן אן עונג שבת. עניוועי, סאו בין איך געגאנגען אויף טבריה און איך בין געווען דארטן שבת, איך האב הנאה געהאט ווייל ס'איז געווען א קאזין מיינער דער ר' שמואל מרדכי, טאטנס א קאזין, ער איז א ראזענבערג, זיין מאמע איז ראזענבערג פון דער היים, זיין מאמע, און ווען איך האב געלערנט אין ארץ ישראל בין איך געווען זייער נאנט צו אים, אונז זעמיר געווען ידידים, איך בין געווען א בחור, ער איז שוין געווען אן אלטער איד, ער האט שוין געהאט א שטוב מיט קינדער דעמאלטס, איז על כל פנים בין איך געווען ביי משפחה ברית, און איך בין נישט געבליבן אין מירון, און זייט דעמאלטס בין איך קיינמאל נאך נישט געפארן אין מירון אויף שבת. עפעס. כ'האב מורא. איין משוגענער דארף אנהייבן און איך האב צרות. הגם היינט איז שוין נישט דא אויף וואס מורא צו האבן אבער דו ווייסט דאך יו נעווער נאו מיט די סאטמארע חיות קענסטו קיינמאל נישט וויסן. זיי קענען אויף מיר האבן אזויפיל טענות ווי זיי האבן געהאט אויף רויזעלע דעם רעבינ'ס רויזעלע. וואס האבן זיי געהאט טענות אויף איר? אז ס'איז געווען די מכשפה די רעבעצן וואס זי האט אנגעדרייט א מלחמה. דו קענסט נישט וויסן ווער ס'דרייט אן א מלחמה. איך האב הונדערטער מענטשן אין די וועלט וואס זענען זייער ברוגז אויף מיר. וואס האלט מיר אין איין אראפ נעמען פון די גאס חזירים און יעצט האף מיר זייער בקרוב וועט מען הערן גוטע נייעס אז חי לייף ליין מלכי לייפער פארט אויכעט, די גאווערמענט האלט עס נאך אויף עפעס וועגן דעם וועגן יענעם אבער זי פארט. שי איז אן הער וועי אהעד. סאו בקיצור בין איך נישט געבליבן אויף שבת. און זייט דעמאלטס ווען איך קום, קום איך אויף אפאר מינוט און איך זאג אפאר קאפיטלעך תהלים און איך זע ס'זאל נישט ווערן קיין קאמאושען. איך מיין אז היינט איז שוין אביסל שטילער די גאנצע זאך, ווייל היינט ברוך השם די דא נאט זאך טעטערעטעטעטעטעטע. יא, יעדער ווייסט וואס מ'האט געטון און אזוי ווייטער. בקיצור די חיות האבן מיר צוגענומען מיין גאנצן דביקות וואס כ'האב אייביג געהאט צו ר' שמעון אין מירון, אה, אבער איך בין ווייטער פון ר' שמעון'ס חברה. דארפט ענק נישט זארגן, איך לאך פון ענק אלע. יא, רבי שמעון איז געווען דער גרעסטער מחמיר אין פגם הברית. יעצט מען פאלט ליידער דורך, זאגט אבער דער אייבערשטער כלום יש מי שישרוט את מוחו אולי, לאמיר זען ווער ס'האט מוחה געווען אז דאס איז אויך נישט דא, זענען מיר דאך טאקע אין דר'ערד. פארשטייסט? סאו, למעשה איז לאמיר צוריק קומען דא צו אונז. אנפאנג אין די בראשית יארן, ווען מען האט געפירט א מלחמה, פלעג איך צו גיין צו מענטשן, איך האב נישט קיין מורא געהאט פאר קיינעם, איך האב זיי געפרעגט אנטשולדיגט האסט א טענה צו מיר צו געבן, זיי האבן געשפיגן אויף מיר אויכעט. איינמאל האט.

ביז למעשה וואס מ'האט געקענט האט מען געטון און מ'האט זיך אויסגעלאכט, אבער ס'איז געווען מענטשן וואס האבן געשריגן די שייגעץ, די מוסר, די חזיר, וואס זאגט אזוי, לאמיר גיין צו שטאט, פארוואס בין איך א שייגעץ? ווייל מ'האט געכאפט נחמי' און דאס איז מיין פראבלעם? ס'איז זיין פראבלעם! און אחוץ פון דעם, איך האב אים געבעטן, איך זאג ענק נישט קיין ליגן ברבים, איך האב אים געבעטן נחמי', איך האב געמאכט א דיעל מיט טשארלס היינס, א אונטערן טיש דיעל, וואס קיינער וואלט זיך נישט געטרויט צו מאכן אזא דיעל מיט אים, איך האב מיך יא געטרויט. אבער איך בין גענוג נאנט צו אים און איך האב אים געזאגט געב מיר א דיעל האט ער געזאגט איך געב דיר א דיעל היל פליעד גילטי היל געט היז פייוו יערס און ווען נאך די דרײַ יאר העט ער ארויס גיין פאר גוד ביהעיוויער דעטס איט ס'איז א פיינע דיעל איך בין אריין געגאנגען אין קאורט און איך האב עס געזאגט פאר נחמיה'ן אין קאורט איך האב פאר דיר א דיעל יעצט אדער האט ער נישט געגלייבט אז ס'איז אמת אדער האט אים דער זאליקא'ס זון וויאזוי הייסט ער דער וואס האט געמאכט א מולדת חוץ ער האט אים געהאלטן אין איין זאגן אז די דארפסט נישט קיין מורא האבן. אונז עמיר דיך ארויסנעמען, אונז האמיר פאוער, פאוער, באמת פארוואס ער האט עס געזאגט פארשטיי איך אויכעט, ווייל ווען נחמיה פליעט ווען גילטי וואלט מען געקענט מאכן א לאוסוט פאר די ישיבה, האט זיך זיי צוגעדאכט אז ס'איז בעסער צו זאגן ליגנט, און אז א דזשורי העט אים טרעפן נאט גילטי און אומשולדיג, דעמאלטס העט נישט זיין אזוי געפערליך, אזוי האבן זיי זיך איינגערעדט, ס'איז נישט אמת, נאר וואס, יעדער טוט דאך וואס ער וויל. סאו יענקל בער דער וואס האט אנגעמאכט א מולדת חוץ מבית ומבחוץ, ער האט אים געמוטשעט ער זאל נישט מודה זיין. לייקענען לייקענען לייקענען. דעס איז געווען דער אלטער אונגערישער וועג, א איד זאגט מיר פון די אבערלענדער ברידער זענען געווען נײַן ברידער צו וויפיל, איינער קומט אהיים מאמי די עס עס זענען שוין דא אין בודאפעסט, הייבט אן די מאמע צו שרייען דו ביסט משוגע נישט דא קיין עס עס אין בודאפעסט, דאס איז אונזער סיסטעם געווען, א יונגעל איז אהיים געקומען מען האט אים געטאטשט ווי מען טאר נישט, די ביסט משוגע קיינער האט דיך נישט געטאטשט ווי מען טאר נישט האט זיך דיר צוגעדאכט. געדענק אליינס איך האב געהאנדלט א קעיס מיט איינעם האט יענער געטענה'ט אז ער איז געווען אין דעם און דעם בית מדרש, געזאגט וואו, און ער איז דא פון די חשוב'סטע אידן, האט אים אנגערירט. במלוא מובן המילה האט דער טאטע געזאגט מיין קינד דו ביסט אין א חלום, דו הילוסענעיטסט, וויאזוי האט ער דיך אנגערירט? אינמיטן א בית מדרש? די האבן עס נישט געגלייבט מען קען עס טון אינמיטן א בית מדרש אויך, איז בקיצור דאס איז עס געווען, דאס אליינס אז מען גלייבט היינט פאר קינדער דאס איז געווען מיין גרעסטע אויפטו. שטעל דיר פאר עס קומט אן עלטערע מענטש וואס על פי תורה איז ער באגלייבט, קומט א יונגאטשל און ער זאגט ער האט מיך געטאטשט, פאר וועם וועט מען גלייבן? פארשטייסט? דאס אליין איז געווען די גרעסטע אויפטו וואס איז דא, גרעסערע אויפטו פון דעם איז נישט געווען. איז למעשה איך האב געטרייט יעדן צו העלפן, יעדער ווייסט דאס, איך האב געטרייט יעדן צו העלפן, אוודאי וואלט איך געכאפט איך וועל נישט גיין העלפן, נאר אז ס'איז געווען צו דרייען א דיעל, בין איך געווען דער איינציגער מענטש וואס איך האב געקענט, איך האב נישט קיין מורא געהאט פאר טשארלס היינס, וואס וועט ער מיר זאגן? איים גאנא ארעסט יו? איך וואלט אים געזאגט גיי אין דר'ערד, איך האב נישט קיין מורא פאר דיר, איך האב אזויפיל קעיסעס פארוואשן, כ'האב געהאט אלע קעיסעס, ער האט פאר מיר מער מורא געהאט ווי אונז האמיר פאר אים מורא געהאט, איז למעשה, איך האב אויך געטענה'ט אז ס'איז גוט אז א מענטש קומט ארויס נאך פינף יאהר, ווייל ער איז א מופת חותך, אזוי אז ער איז נישט דא מיינט מען ער איז געשטארבן, אזוי. קומט ארויס און יעדער ווייסט זעהסט דא גייט ער דער חזר דא ער איז געזעסן פינף יאר זעהסט דער חזר האט געשטופט דעם און דעם אין די מחילה איך האלט אז דאס איז א מוראדיגער לימוד ווייל מיר איז נישט קיין חילוק צו ער האט פינף יאר צו צען יאר צו דרייסיג יאר די גאנצע וואס מען לייגט אריין אין דזשעיל איז נישט ווייל די דזשעיל גייט אים אויסהיילן ס'איז געמאכט הי שוד בי אףף די סטריט אבער אוודאי דארף מען זיי געבן א דזשעיל טערם און זאלן זיך אויסלערנען ס'איז נישט קיין דזשאוק. משל למה הדבר דומה, איינער גייט אריין אין א שפיטאל און ער זעט ווי מ'שניידט איינעם אראפ א פיס חלילה, שרייט ער אויפן דאקטער דו רוצח דו אכזר, זאגט אים די דאקטער ער וויל עס, ער האט א קראנקן פיס און ער קען שטארבן און מ'מוז עס אים אראפנעמען, נישט יעדע זאך וואס דו זעסט פאר שלעכט איז שלעכט, אז יענער דארף גיין אין דזשעיל איז זייער גוט אז מ'שיקט אים. אין ארץ ישראל האבן מיר אריינגעזעצט איינעם אויף פינף יאר, נישט יעצט, שוין א לאנגע צייט צוריק, ער האט שוין געגרעדזשועט. האט ער מיר אליין געזאגט, איך דאנק דיר מורא'דיג פאר וואס דו האסט געטון, ווייל ווען נישט וואלט איך נאך מטמא געווען נאך אסאך קינדער, און אויסער דעם וואלט איך דאך נאכאמאל געטראפן אין תפיסה אויכעט, און אפשר איינער וואלט מיך געהארגעט אויכעט. זאגט ער, אזוי ווייס איך, איי סטעי עוועי פראם טשילדרען, איך ווייס כ'וועל נישט קענען ביעטן די סיסטעם. און שוין. דער עולם מיינט דער אייבישטער געט גיהנום, איינער נאך הונדערט און צוואנציג גייט מען אין גיהנום. דער גיהנום איז נישט קיין פאנישמענט, דער גיהנום איז מען זאל אויסלייטערן דעם מענטש, מען זאל אוועקנעמען אלע שמוץ. די עבירות וואס ער האט געטון, בכלל דער מענטש קומט דאך ממשכא דחויא, דאס טייטש פון די פעל פון א שלאנג, ווייל חווה האט געוואוינט מיטן שלאנג, מיטן נחש, ממילא אין יעדן מענטש ליגט געוויסע קליפות, און מען וויל, מען טרייט דאס אפצורייניגן פונעם מענטש, וואס נאכדעם קען ער זוכה זיין צו זיצן אין גן עדן און הערן תורה פון קודשא בריך הוא אליינס, איז למעשה דארף מען די חברה אויסלערנען, זיי האבן זיך נישט געקענט אויסלערנען, דער אמת איז. זיי האבן זיך נישט אויסגעלערנט וועגן דעם ווייל זיי האבן אנדערעסטימעיטעד אז מען קען אמאל מאכן א טשעינדזש. מיר האט געזאגט א רב, א גרויסע רב, ס'איז היינט א רבי אין ארץ ישראל, ער איז געווען יארן לאנג אין בעלז דער מנהל, זאגט ער נחום האסט זיך אריינגעלאזט אין זייער א מיעסן פעלד ווייל אלע מלמדים האבן געטאטשט. ווען דער מלמד האט גענדיגט צו טאטשן האט מען אים אריינגעשיקט אין אפיס און ער האט דארט געזעסן, און דער מנהל האט צוגעקוקט נעבעך א צובראכענע נשמה איז ער געגאנגען ער האט אים אויך געטאטשט און איך האב אים געפרעגט. דו ביסט דאך געווען יארן לאנג א מנהל, קוק מיר אין די אויגן און זאג מיר, דו האסט אויך געטאטשט? זיין ענטפער איז געווען אזוי, דאס איז צו א פערזענדליכע שאלה, זאלסט עס מיך פרעגן דוגרי און איך זאל דאס דיר ענטפערן. איז וואס מיינט דאס? דאס מיינט ער האט אויך געטאטשט? עניוועי, איז למעשה האט מען עס געמוזט אפשטעלן, מיר האבן געהאלטן ס'וועט קיינמאל נישט קומען דערצו, און איך האב זיך געזאגט ס'וועט קומען דערצו, פארוואס? ווייל איך האב געזאגט אזוי, איך שלאג מיך נישט פאר מיר, איך שלאג דאך מיך פאר'ן אייבערשטנ'ס קינדער, די גמרא זאגט,

איז וואס טוט דער אייבערשטער? האט גענומען א ערב, געזאגט די קינדערלעך איך דארף האבן א ערב, און די קינדערלעך זענען געווארן דער ערב, און אזוי ווי די קינדערלעך זענען געווארן דער ערב, מוז מען אונז זען אז די תינוקות של בית רבן זאלן האבן חדרים, און זאלן האבן וואו צו לערנען, עטס קענטס זיך פארשטעלן, שטייט אין די ספרים, די קבלה ספרים, אז ווען א קינד שרייט יהא שמיה רבא, כאטשיג בעיסיקלי דאס קינד אליין ווייסט אפילו נישט וואס ער שרייט, נאר די תמימות פון הבל שאין בהם חטא איז אזוי מין הייליג פארן אייבערשטן, אז דער אייבערשטער האט פון דעם אזא הנאה אז ס'האט זיך אים געלוינט די גאנצע בריאה מיט אלע פראבלעמען נאר פאר דעם, אזוי זאגן אלע ספרים, ווייל דאס איז א הבל שאין בהם חטא, א קינד האט נעבעך נישט געזינדיגט גארנישט, אפילו ווען מ'איז מכשיל א קינד און ער האט יא געזינדיגט, איז עס נישט דעם קינד'ס שולד, מ'האט אים נעבעך צוגעוואוינט, יעצט איך זאג נישט אז ער גייט נישט באצאלן אויף יענע וועלט פאר דעם א געפערליכע פרייז, אבער ס'איז אויף אזוינפיל אז פארשטייסט דאס קינד נעבעך איז עס איז א הבל שאין בהם חטא, און אויף דעם ווארט דער אייבישטער, דער מדרש זאגט אז דער אייבישטער האלט זיך שטאלץ אז ער האט א פאלק ווי די אידן וואס זיי זאגן אמן יהא שמיה רבא. איך האב געוואלט זאגן א אינטערעסאנטע זאך, עס ווערט געברענגט, דער מגן אברהם ברענגט עס, אין הלכות בית הכנסת ברענגט ער, אז בעוון זה מיט דעם זינד וואס אידן רעדן אין א בית מדרש דרייען זיך איבער די שילן צו א בית עבודה זרה. אזוי ברענגט דער מגן אברהם. איז למעשה יעצט איז דאך א חורבן בית המקדש און א בית מדרש איז דאך אויך א בית המקדש, בית המקדש מעט, וואלט זיך געדארפט אונטערנעמען אז מען זאל נישט רעדן אין א בית מדרש. ווילסט עפעס רעדן? אלעס בין איך מסכים אבער קום ארויס אינדרויסן. ער ברענגט דארטן דער ישמח משה אז ווען מען רעדט אין א. שול איז עס א חילול השם ווייל דער גוי אין זיין קירכע טוט נישט רעדן און דו ביסט מזלזל אינעם אייבערשטנ'ס הויז און בפרט נאך ווען מען ליינט קריאת התורה, באמת וואס דאס איז די גאנצע קריאת התורה איז כאילו כביכול דער אייבערשטער רעדט די תורה יעצט דורכ'ן בעל קורא, ס'איז נישט סתם איך ליין עפעס א מעשה ביכל צי וואס, דער אייבערשטער זיצט יעצט אין הימל און ער געבט כח פאר דעם בעל קורא און דער בעל קורא זאגט יעצט דעם דבר השם, שטעל דיר פאר ווען איינער קומט אריין אין.

זאג וואס מאכסטו חוזק פון מענטשן? זאגסטו זיי א שיעור און דו לאכסט פון מיר. עניוועי, האב איך אים געזאגט איך האב נישט געהאלטן ביים קומען אויף אדעתא דהכי לא נדרתי, האב איך נישט געמאכט קיין נדר. עניוועי, בין איך געווען דארטן א דריי פיר טאג, איינמאל איז געווען א שמועס אין בית מדרש און ר' מאטעלע האט געזאגט וועגן דעם זענען די אלע מאדערענע אידן אזוי רייך, ווייל זיי רעדן נישט אין קיין שול. עס איז געווען דארטן א איד ר' יאסל שטיינמעץ, און ער האט געגעבן צו פארן א גרויסע חכמה, זיי קומען דאך נישט בכלל אין בית מדרש נאר אפאר מאל א יאר. זאגט ער, און עם כל זה איז עס א חכמה. דער אייבערשטער רעכנט זיך מיט דעם אז מען רעדט נישט אין א שול. וואס איך ווייס, מען האט מיר געזאגט, מען האט מיר מודיע געווען פון אסאך פלעצער, מען האט נישט ליב צו מאכן קיין עסק פון די אלע זאכן, אבער מען האט מיר מודיע געווען, אז עס איז דא בחורים וואס זענען געגאנגען צום ציון פון מיין טאטן זכרונו לברכה, און זיי האבן זיך אונטערגענומען אז זיי גייען נישט רעדן אין קיין שול, און אין דעם זכות. זאלן זיי געהאלפן ווערן מיט וואס זיי האבן געדארפט געהאלפן ווערן, און עטליכע בחורים זאגן אז זיי זענען געהאלפן געווארן, איך האב עס שוין געהערט פון א כלי שלישי, איז למעשה ס'קומען דארטן מענטשן ווייל מיין טאטע האט נישט גערעדט קיינמאל, שבת האט ער נישט גערעדט, פארן דאווענען האט ער נישט גערעדט, און אין א בית מדרש האט ער נישט גערעדט, און וואו האט ער יא גערעדט אין ערגעץ נישט, טאטע האט מיך געזאגט צוואה איך וויל זאלסט מיך באגראבן מיט מיין שבת'דיגן טלית, ווייל דער טלית איז אן עדות אז איך האב אין לעבן נישט גערעדט נישט אין א שול און נישט מיטן טלית. מיט'ן טלית האט ער אויך נישט אויסגערעדט מיט די תפילין אויך נישט למעשה דער פון די חברה קדישא האט זיך קעגן געשטעלט נישט קיין נייע מנהגים וויל מען נישט און ער האט זיך גוט גוט קעגן געשטעלט זאג איך הער אויס שלאגן גיי איך מיך נישט מיין טאטע האט נישט געזאגט איך מוז מיך שלאגן טאטע האט געזאגט אז דאס איז זיין פארלאנג און יענער האט עס רידזשעקטעד טאטאל און איך מיין אז א חודש דערויף צו אפילו נאך ווייניגער איז ער שוין אויך געגאנגען וויזיטן מיין טאטען אויף יענע וועלט. גערעדט. ווייל א מענטש לאזט צוואה ער האט א געפיל, ער האט געוואלט אז דאס זאל זיין אן עדות פאר אים אז ער האט קיינמאל נישט גערעדט ביים דאווענען, און אז ער האט קיינמאל נישט גערעדט אין א שול, געט מען יענעם נאך. פארשטייסט? עניוועי, זאגן מענטשן אז זיי ווערן דארטן געהאלפן, געזונטערהייט, אדרבה הלוואי. סאו דאס איז איינע פון די וויכטיגסטע זאכן, אז אונז וויל מיר בויען דעם אייבערשטנ'ס בית המקדש, דארף מען אונז בויען אונזער בית המקדש, דעם קליינעם בית המקדש. און אז מיר בויען אונזער בית המקדש, וועט דער אייבערשטער אונז בויען זיין בית המקדש. איז יעצט לכבוד דעם וואס ס'קומט יעצט א תשעה באב און אונז בעט מען דער אייבערשטער ער זאל אונז בויען דעם בית המקדש, לכבוד דעם דארף מען שטארק אבאכט געבן אז אונז זאל מען נישט זיין דער וואס עס שטערט, יעצט כ'האב געוואלט זאגן, דער תשעה באב איז מחייב אסאך זאכן, איינע פון די זאכן איז אז אזוי ווי מען ליינט דאך נישט קרית שמע אינדערפרי, ליינט קרית שמע של שחרית אבער מען איז יוצא מיטן דאווענען און נאכדעם איז דא נאך אפאר זאכן און מען דאווענט ערשט ביי מנחה. איך בין זיך נוהג אלע יארן אז איך האב תשעה באב געדאווענט מיט טלית און תפילין אינדערפרי, איך האב געדאווענט דא אין בית יעקב אוהב שלום, ס'געווען דארט אפאר יעקישע אידן וואס האבן אויך אזוי געדאווענט, פארוואס האב איך אזוי געדאווענט? משום מעשה שהיה, א איד האט מיר פארציילט אז ער האט זיך פארלאזט ביי מנחה צו לייגן טלית און תפילין, און ער האט נישט געהאט די כוחות, און ער האט גוט געשלאפן, די ווייב האט אים אויפגעוועקט, זי האט זיך אבער נישט געוואוסט אז ער האט נאכנישט געלייגט קיין טלית און תפילין, ער האט פאר איין טאג נישט געלייגט טלית און תפילין. איך זאג היינט זענען די דורות אזוי שוואך.

אין רוסלאנד פלעגט מען זאגן טא פאסטע נישט טא גנב'ע נישט, פאסט נישט און גנב'ע נישט, פלעגט גנב'ענען פון די רעגירונג, און אז סטאלין האט געכאפט און געגאנגען אין שול און האט געפאסט פלעגט מען זאגן טא פאסטע נישט טא גנב'ע נישט. יעצט, איך וויל זאגן, ס'גייט יעצט קומען נאכאמאל א תענית, איך האב באקומען פון צענדליגע מענטשן, נישט צענדליגע נאר אסאך מער, איך ענטפער נישט אלע קאלס אויך נישט ווייל איך בין אונטערוועגנס, יעצט אויך וועגן א מקווה, איך ענטפער נישט די קאלס אונטערוועגנס ווייל אז איך דארף אינזין האבן וועגן די מקווה קען איך נישט אינזין האבן די אלע אנדערע זאכן, איז. למעשה, סאך מענטשן האבן מיר געזאגט, זיי האבן געפרעגט דעם דאקטאר, דער דאקטאר האט זיי געזאגט זיי זאלן חלילה נישט פאסטן, און זיי האבן געפאלגט, זיי זענען נישט געגאנגען פרעגן נאכאמאל א רב, ווייל דער רב איז נישט באהאוונט בתוך עניניו, און נאכדעם האט ער דאך מורא פאר דוד ראזענבערג און נאך אזאלכע משוגעים, איך האב נישט קיין מורא פאר זיי, איך האב זיי געזאגט, ווען עטס האטס געלייגט א חרם אויף מיר האטס עטס מיך ארויסגעווארפן, עטס האטס געטון די גרעסטע בהמישקייט, ווייל אייביג דארף מען איבערלאזן א וועג, דער אייבערשטער האט אויך איבער א וועג, איינער איז א בעל עבירה, זאגט די גמרא, פארוואס. אין די היי האט אין די זייט א לאך, די פיסל, אז טאמער איינער פאלט אראפ זאל ער זיך קענען צוריק כאפן. נאר אונז האמיר דאך אפאר בהמות וואס פירן גאנץ סאטמאר, אהר'ל פערד מיט דעם אנדערן בהמה, יצחק לבנה שטערן מיט דעם אנדערן שטערן, זיי האבן געמיינט זיך טוהן חכמות, און געמיינט מען דערשרעקט זיך מען ווארפט ארויס פון סאטמאר. קאקן איר גייטס אלע קאקן, ס'איז ווערד גארנישט, מיט ענקערע טרייפענע פראגראמען וואס עטס נעמטס, און זאליקל זאגט אז מ'מעג לערנען די אלע זאכן ווייל דא זעהט ער זיך מיט מיליאנען, און די ברודער מאכט דאך אויך די אלע זאכן, די ברודער איז שוין אן אלטער שייגעץ, נאך ביים סקול דיסטריקט, איז במילא טוט מען וואס מ'וויל, איז על כל פנים, אזוי ווי זיי האבן מיך געלייגט אין חרם קען איך דאך זאגן וואס איך וויל, איך האב דאך שוין נישט קיין מורא פאר גארנישט, וואס האב איך מורא צו האבן? עניוועי, למעשה דארף מען וויסן אז מ'זאל גיין פרעגן. א דאקטאר, און די דאקטאר וועט דיר זאגן, נאכדעם גייט צו א רב, איך וויל נישט צונעמען די פריווילידזש פונעם רב, אבער ס'איז זייער א הייקלע זאך, די דאקטוירים האבן געזאגט ס'איז זייער גוט אז מ'פאסט נישט, געזאגט אז ס'קען מאכן די אימיון סיסטעם שוואך, און זאגט די דאקטאר אזוי, כ'מיין אזוי האט מיר א דאקטאר געזאגט, איך מיין אן אנדערער קען, א אנדערע דאקטאר קען האבן אן אנדערע מיינונג, כ'האב נישט געפרעגט וועגן מיר, כ'האב געפרעגט סתם אזוי, זאגט ער אזוי, לא מיבעיא דער וואס האט עס געהאט, כאטשיג זיי זאגן עס קומט נישט צוריק, ס'קומט יא צוריק, זיין אימיון סיסטעם איז שוואך. ס'האט זיך שוין אנגעהויבן אויפצוארבעטן, ס'האט שוין פראדוצירט די אנטיבאדיס, אבער זיין אימיון סיסטעם איז שוואך. אפילו דער וואס האט עס נישט געהאט האט אויכעט פראבלעמס, און דער דאקטאר האט זייער גוט געזאגט, ווייל איך קען יעצט הונדערטער מענטשן וואס האבן עס געהאט, קיין איינער זעט נישט אויס געהעריג ווי ער האט אויסגעזען פארדעם, איינער ציטערט אים די הענט, ציטערט אים די פיס, קען ער נישט רעדן געהעריג, אונז זעמער אויס אזוי ווי אונזערע עלטערן זענען געקומען פון לאגער, ממש האלב טויט. וואס זאל איך זאגן דעם מענטש אז ער זאל גיין יעצט פאסטן און אז ס'וועט צוריק קומען די קראנקהייט ער וועט מאכן א לוויה, אין ארץ ישראל האט זיך עס ליידער צוריק געכאפט ס'איז אין גרויסן גרויסן פארמאט צוריק געקומען, ישיבות שפארט מען אפ אלעס שפארט מען אפ און מען דארף זייער שטארק וואטשן ווייל ס'איז נישט קיין דזשאוק, איטס נאט א דזשאוק, יעצט דו דארפסט פרעגן דיין דאקטער ווייל איך בין נישט קיין דאקטער איך קען דיר נישט געבן מעדיקעל עדווייס, נאכדעם איז דא מענטשן וואס האבן דייעביטיס און זאגן אז דרייסיג אדער פערציג פראצענט מענטשן אין די עלטער פון נאך פֿופֿציק.

פונקטליך, נעמסט א בראנפן גלעזל ווייסטע אז דאס איז א שיעור. יעצט למעשה, שתייה מיט אכילה זענען זיך נישט מצרף. מיט אנדערע ווערטער, אז דו געסט צו עסן פאר יענעם א קאטעזש טשיז, און לאמיר זאגן דו האסט אנגענומען אז א כזית בכדי אכילת פרס איז לאמיר זאגן פֿיר מינוט, גרעסערע שיעורים, קלענערע שיעורים, אבער לאמיר זאגן. דורכשניטליך האט די וועלט אנגענומען אז ס'איז פֿיר מינוט. דער רבי זכרונו לברכה סאטמאר רב האט אנגענומען ס'איז נײַן מינוט. אבער מ'איז נישט מחויב דאס ווי מ'זאגט איינצוהאלטן ווייל דו רעדסט פון חולים. יעצט אז דו געסט אים יעדע צוויי מינוט צו טרינקען שתיה, שתיה איז מלא לוגמיו, ס'איז נישט האט נישט צו טון מיט קיין כזית און מיט קיין כביצה, ס'איז מלא לוגמיו. אמאל געווען אין ארץ ישראל, כולל חזון איש, געווען א טאג פאר יום כיפור, געקומען א איד, זיך אנגעפילט די מויל מיט וואסער, און נאכדעם האט ער געמאכט פררררם, עס אויסגעשפיגן. געטון צען מאל, פרעג איך אים ר' איד וואס איז דאס? איז אויך שיטת חזון איש? זאגט ער ניין, מען דארף דאך טרינקען מלא לוגמיו, זאגט דאך די גמרא אז מלא לוגמיו איז יעדער איינער אנדערש, מיין מויל איז נישט מלא לוגמיו ווי דיין מויל, נו מוז איך דאך וויסן טאמער מאכט זיך אז איך מוז חלילה אויספאסטן יום כיפור וואס מלא לוגמיו איז, שפייט ער אויס צען מאל, נעמט אריין שפייט אויס צען מאל, ער האט אויסגעמאסטן ס'איז אזויפיל און אזויפיל אין דעם קאפ, ווייסט ער ער גייט אהיים האט דעם שיעור פון מלא לוגמיו, שוין דאך זייער גוט, איז למעשה דארף מען קומען פריפערד. אבער וויפיל די מינוטן איז, הייבט זיך עס אן ביי צוויי מינוט און ס'לאזט זיך אויס ביי ניין מינוט. יעדער האט אן אנדערע מהלך. יעצט אז דו געסט אים צו טרינקען מלא לוגמיו, צוויי מינוט שפעטער געסט אים א גלעזל קאטעדזש טשיז ווייניגער ווי אן אונס, קענסטו אזוי א גאנץ יום כיפור עסן און ביסט נישט עובר אויף ועניתם את נפשותיכם, ביסט נישט עובר אויף די אלע זאכן, מען רעדט דאך אויב ער איז א חולה, אויב נישט דארף ער זיך יא מענה זיין מיט נפש. איז אויב דו עסט הלכה'דיג און דו ביסט א חולה? דעמס ביסטו נישט עובר אויף קיין איסור, און דער חולה דארף זיין שיש בו סכנה, און ממילא עס דארף זיין חולה שיש בו סכנה, דארף מען וויסן צו דו מעגסט עסן צו נישט. יעצט, אין די גמרא ווערט געברענגט, עס ווערט גע'פסק'נט אין שולחן ערוך, ווען דער דאקטער זאגט אז ער מוז פאסטן, טאר נישט עסן, דער חולה זאגט איך פיל מיך נישט גוט, איך פיל אז איך מוז עסן, זאגט די גמרא, וועם גלייבט מען? דעם מענטש. די גמרא ס'איז א פסוק, לב יודע מרת נפשו, יעדער מענטש ווייסט דאס ביטערקייט פון זיין זעהל, ער ווייסט שוין נעבעך ווי ער האלט, אבער אליין טאר מען זיך נישט פסק'ענען, אוי דו ביסט דאך נישט קיין דאקטער, דארף מען גיין צו א דאקטער, פארשטייט זיך א שומר תורה ומצוות, ווייל טאמער נישט כאפט ער נישט וואס דו פאסט אינגאנצן, און איך זאג אים הער מיך אויס, איך האב א פראבלעם, איך דארף פאסטן תשעה באב, איך מעג אדער איך טאר נישט, און וואס די דאקטער וועט דיר זאגן זאלסטו פאלגן, גיי נאר צום רב צו באקומען א הסכמה, ווייל ס'איז נישט גוט ווען אידן פסק'ענען זיך אליין שאלות. און מאך זיכער אויב מען זאגט דיר אז דו זאלסט עסן זאלסטו טאקע עסן, און נאכדעם קומט באלד יום כיפור, יום כיפור איז אביסל שווערער ווייל ס'איז א דאורייתא'דיגע תענית, אביסעלע שווערער, און עוד חזון למועד, פאר יום כיפור וועט מען נאך רעדן, איך זאג ענק נאכאמאל קלאר, די וועי איטס גאוינג נאו, וועט מען מוזן מתיר זיין דעם עולם וואס זאל האבן פראבלעמען אז ס'זאל עסן יום כיפור. די וועי איטס גאואינג נאו, מענטשן האלטן אין איין שטארבן און ס'קומט צוריק איבעראל, ס'איז אנבעליוועבל, יעצט הגם ס'נישט דא אזויפיל טויטע ווי אמאל, אבער דאס מיינט נישט אז די מצב איז בעסער, אלעס וואס דאס מיינט צו זאגן איז אז מ'האט זיך שוין אויסגעלערנט צו הענדלען די סיטועשאן, די העלפט פון די מענטשן וואס זענען געשטארבן איז מ'האט זיי אריינגעפירט אין שפיטאל און די דאקטוירים האבן נישט געוואוסט אפילו וואס דאס איז, היינט ווייסט מען, מ'האט שוין מער אן איידיע וואט איטס אלל אבאוט, אבער עס מיינט נישט אז מ'מעג נעמען א טשענס און זאגן אז טאמער ס'כאפט זיך אריין דער דזשערם, אין די לינג ביסטו פערטיג קענסט טון וואס דו ווילסט יעצט דאס אלעס איז געזאגט געווארן פאר בחורים און פאר אידן וואס זענען שוין ווי מען זאגט מחיוב בעול תורה און עול מצוות מיידלעך זאלן עקסטערע גיין פרעגן א דאקטער אויך כ'האב גערעדט מיט אסאך דאקטורים זאגן פאר מיידלעך ווייל די באדי דעוועלאפט זיך יעצט ווילן זיי נישט חלילה ס'זאל זיך אריינכאפן די דזשערם ס'איז דא אסאך מענטשן וואס זיי האבן עס און זיי ווייסן אפילו נישט און ביז ס'וועט נישט זיין א געהעריגע. רפואה פאר דעם וואס מען האפט גייט ארויסקומען, יו דאנט טעיק א טשענס וויט יור לייף, די תורה איז געגעבן געווארן וחי בהם ולא שימות בהם, אז מען זאל לעבן, נישט אז מען זאל שטארבן, אז דער אייבערשטער וויל דיך אז דו זאלסט שטארבן, האלט ער דיך נישט דא אויף די וועלט. א בחור פרעגט מיך אמאל, פון וואנעט ווייס איך א סימן אז דער אייבערשטער האט מיך ליב, און פון וואנעט ווייס איך א סימן אז ער ברויך האבן מיין דאווענען מיט מיין לערנען, זאג איך, ווייסט וואס איז דעם בעסטן סימן אז דו לעבסט, ווען דער אייבערשטער זאל נישט ברויכן.

אז הרב עובדיה יוסף האט א זון יצחק יוסף, ער האט געשריבן אין איינע פון זיינע ירחונים אז ווער ס'דארף עסן שבעה עשר בתמוז אדער תשעה באב זאל אויך עסן שלא כדרך אכילה אזוי ווי מ'עסט יום כיפור טאמער מ'דארף חס ושלום עסן. יעצט איך האב עס אין נערגעץ נישט געטראפן און כ'האב שוין געפרעגט ביי גדולי הדור אסאך מאל און קיינער האט עס נישט געטראפן אין ערגעץ. ער איז דער ערשטער מקור. ער ברענגט אז מ'זאל טאקע אזוי עסן שלא כדרך אכילה. אילן. יעצט שבעה עשר בתמוז האב איך עס נישט געוואלט נאכזאגן ווייל שבעה עשר בתמוז איז נישט תשעה באב. אזוי ווי עס קומט יעצט תשעה באב איז יעדער זאל זיך דורכרעדן מיט זיין מורה הוראה. ס'איז א הידור, ס'איז זיכער א הידור ווייל אז ס'הייסט נישט געגעסן יום כיפור הייסט עס נישט געגעסן תשעה באב אויך נישט. ס'איז א הידור ווי יענער האט געזאגט. און דער הייליגער קדושת לוי איז געווען א מחותן צוויי מאל מיטן הייליגן בעל התניא. און די ערשטע מאל זיי האבן זיך משדך געווען איז געווען דער הייליגער בעל התניא האט געדאווענט פארן עמוד קבלת שבת. און. חב"ד איז דא א מנהג אז נאכדעם ווען מען ענדיגט הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים זאגט מען אמן און מען הייבט גראד אן חצי קדיש, מען זאגט נישט קיין ושמרו, און די הייליגע קדושת לוי האט עס נישט געקענט פארטראגן אזא זאך, נאכן דאווענען גייט ער צו צום מחותן און זאגט מחותן ווייסט וואסערע עולמות עליונים ס'בויעט זיך און ס'טוט זיך ווען מען זאגט ושמרו, זאגט ער יא אבער ניט אין יעדן מארק קויף איך איין, קויפט נישט איין איבעראל, מ'דארף וויסן, מ'דארף וויסן וואו מען קויפט איין און וואו מען קויפט נישט איין. און יעצט דער אייבערשטער האט באשאפן א בריאה, גוים, אידן, דער גוי פעלט אויך אויס פארן אייבערשטן. למשל, ווען הייבן מיר אונז אן צו זאגן ותן ברכה אדער ותן טל ומטר? עס הייבט מען אן דעצעמבער דעם פיפטן אויפן זעקסטן. דערציילט אז אמאל האבן די גוים געוואלט טוישן צוריק צו אן אלטן לוח, ס'האט געהייסן דער גרעגאריען, האט בעלזער רב געזאגט זיי זענען נאראנים אז זיי טוען עס. אז זייער גאנצער קיום אין גלות איז ווייל אונז האמיר דעם ותן טל ומטר הייבן מיר צו זאגן דעצעמבער דעם פיפטן, אויב זיי רייסן דאס אויס האבן זיי נישט קיין שום חיות, דער אייבישטער האט באשאפן אזויפיל גוים און יעדן האט ער עפעס, ווען נישט איז ער נישט דא, אמאל איז עס זייער ווייטיג פאר א איד, ממילא אז דער איד וועט זיך מתגבר זיין וועט ער קענען צוקומען צו עולם הבא, פארוואס ער האט באשאפן דאס וועמיר אונז קיינמאל נישט אויספיגערן, מען זאגט דארטן אין דעם זמירות פאר שבת אזוי לו יחיה גבר, ווען אפילו א מענטש.

אבער ער ברויך האבן דעם גוי מען זאל קענען וויסן ווען צו זאגן ותן ברכה ער ברויך אויך האבן א גוי טאמער אמאל א מענטש דארף מחלל שבת זיין ס'איז א עמורדזשענסי קען ער הייסן דעם גוי דאס איז שוין נישט א געהעריגע חילול שבת ס'איז נאר אמירה לעכו"ם אבער עס איז נישט קיין היתר ער זאגט נאר סתם איז למעשה האט דער אייבערשטער באשאפן די גאנצע בריאה. יעצט דאס וואס אונז זעמיר יעצט דורכגעגאנגען אזא ביטערע פרשה די קאוויד ס'האט אויך דער אייבערשטער געמאכט. נישט קיין אנדערע נאר דער אייבערשטער, ווייל ווי ס'זעט זיך אויס האלט מען שוין זייער נאנט צו די גאולה שלימה, און כדי אז ס'זאל נישט אוועקפאלן, אזוי ווי שטייט אין זוהר הקדוש אז פאר משיח'ן קומען, אזוי ווי ס'איז געווען אין מצרים איז אוועקגעפאלן אכציג פראצענט, אזוי גייט זיין פאר משיח'ן קומען אויך, אזוי זאגט דער זוהר, כדי מען זאל זיך קענען האלטן און זאל נישט אדורכפאלן, שיקט אונז דער אייבערשטער אזעלכע מעסעדזשעס, האלט דיך, האלט דיך, ס'וועט אדורכגיין, און דאס זענען די זאכן וואס אונז האלט ביי די תעניתים אויך, מען זאל זיך אלץ דערמאנען אז. ס'פעלט אונז נאך אסאך צום שלימות, דער אייבישטער זיצט אויך יעדן חצות ביינאכט און ער וויינט אז ער האט חרוב געמאכט דעם בית המקדש, זענען דא אידן וואס שטייען אויף חצות און זיי דאווענען און זיי וויינען, יעצט אז ס'קומען אזאלעכע תעניתים איז נישט די פשט אז כ'האב נישט געגעסן און כ'בין א פיינער איד, נישט דאס וויל דער אייבישטער, ער וויל אז דו זאלסט דיך מתבונן זיין, וואט עם איי דואינג ראנג? אדער וואט עם איי נאט דואינג אז די בית המקדש זאל קענען געבויט ווערן? און אז וועסט זיך אנהייבן אומצוקוקן וועסטו טרעפן אזויפיל אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. קינדערלעך זענען געווען ממש הפקר. ממש הפקר. מען האט נישט געקענט רעדן צו קיינעם. וואס גערעדט האט מען דאך אפגעלאכט פון דעם, געשפעט פון דעם, געמאכט כל הליצנות פון דעם. יעצט איך האב זיי אלץ געזאגט, דער אייבישטער וועט ענק דאס נישט מוחל זיין. ווייל בעסיקלי וואס איך טו איז איך זאג דעם רצון השם. ווילסט עס נישט הערן? זיי שטיל. זענען געקומען. זיי האבן גענומען רבנים זאלן לייגן נחום ראזנבערג אין חרם? פארוואס? פארוואס קומט זיך עס מיר? נאר דער אמת איז זענען גערעכט. איך האלט יעצט אז אינמיטן רעדן פאלט מיר ביי די רבנים זענען גערעכט. איך בין טאקע נישט גערעכט. איך בין טאקע ממש נישט גערעכט. רבנים זענען גערעכט. ס'האט זיך מיר געקומען דער חרם. כ'על ענק מסביר זיין פארוואס. ווייל די גרעסטע קהילות זאגן אז ס'איז נישט דא א באשעפער.

דאס הייסט אויף ענגליש זאגט מען דאס פארשטינקענע פיש געגעסן און פון שטאט ארויסגעווארפן. דאס גייט זיין די סוף. דערווייל וועלן אונז פארלירן א שיינע פאר דורות, ווייל ס'איז דא דורות וואס אונז זעמיר יעצט מחנך און מיר זענען מחנך שלעכט און פאלש, און דער אייבערשטער וועט ענק דאס נישט מוחל זיין. דער רבי האט נעבעך געגרינדעט, דער סאטמאר רב האט געגרינדעט א תלמוד תורה, על טהרת הקודש און א מיידל סקול. זיינע תלמידים האבן געהארגעט די גאנצע זאך. ענד דעי דאונט קעיר, מ'קען נישט מיט זיי רעדן. איך האב שוין גערעדט מיט אפאר, עט די ענד יא איר זענט גערעכט איר זענט גערעכט. נאר וואס, כ'האב א גרויסן יצר הרע, כ'רעד דא פון הונדערטער מיליאנען דאלאר, נאכדעם וועט קומען איין באמבע און ס'וועט ענק אלע אראפנעמען פון די מעפ, סאו אז ס'קומט יעצט א חורבן בית המקדש דארף מען זיך מתבונן זיין מיט לערנען די אלע טרייפענע לימודים וויפיל טו איך קאנטריביוטן צום חורבן בית המקדש, און נאכדעם איז דא נאך א זאך, איך וויל נאכאמאל פרעגן, ווען איך בין געגאנגען זיך שלאגן וועגן א פסוק אין חומש, דאס הייסט איך בין געגאנגען שלאגן זיך מיט ענק ווייל עטס זענט עובר אויף א פסוק פון חומש, איז געווען אן אלל אוט וואר, רבנים וואס. קענען מיך אפילו נישט, דעי דאונט איווען נאו וואט איי וואס סטענדינג פאר, אנגעכאפט, ארויסגעגעבן א חרם און זיך געפרייט, דא עטליכע רבנים וואס האבן מיר דערציילט אז דער יצחק לבנה שטערן דער אפגעפליקטער שייגעץ איז געגאנגען ער האט זיי געסטראשעט, ער האט געסטראשעט עפעס א רב, זאגט אים יענער רב הער מיך אויס, איך לעב נישט פון סאקמער, איך קאק אויף סאקמער קאקמער, און איך וויל דיר זאגן איך האב נישט קיין מורא פון ענק, ס'איז דא פאליס אין אמעריקע. איינער וועט דיך אנהייבן צו סטראשענען קאל די פאליס רייט עוועי זאגט ער מסירה ס'איז קיין מסירה נישט ווען דו טוסט יענעם סטראשען דעם געמאכט די פאליס סא דאס איז וואס איז דא פארגעגאנגען די גאנצע צייט געקומען אפאר חברה זיי האבן אנגעדרייט די שטאט זענען געגאנגען ארום אנדרייען די שטאט פאר זייער אייגענע אינטערעסע אדער זיי האבן באקומען געלט אדער זיי האבן נישט געוואלט די שייגעץ שטיק זאל ארויסקומען און מיט וואס האט זיך עס אויסגעלאזט ס'האט זיך אויסגעלאזט אז עס האט זיך געוואלט ארויסשטופן. אז מען זאל נישט דארפן פראטעקטן קינדער, און אלעס וואס כ'האב געווארנט איז דאס געווען, סאושעל דיסטענסינג, און אין מקוה לאזן נישט גיין נאר איינער מיט א מאל, די אלע זאכן איז זאכן וואס איז זייער ריכטיג, און ס'שטייט אין שומר אמונים, און דא אין מאמר טהרת הקודש איז דארטן דא א גאנצע אריכות ווי ער רעדט וויאזוי א מקווה דארף אויסזען. למעשה, ער זאגט זייער צו די זאך, צוויי מענטשן טארן זיך נישט באדן אין איין מקווה. ער דערציילט א מעשה פון פריערדיגן בעלזער רב ר' שיעלע, צייל זיי אז עפעס אנגעטראגן א איד א צו זיין א מחותן פאר א צווייטן, זאגט ער פארן רב איך גלייב נישט אז יענער וועט וועלן, ווייל יענער האט א פצע א אויסשלאג אויפן גאנצן בויך, ממילא וועט ער נישט וועלן די משפחה. פרעגט דער בעלזער רב וויאזוי ווייסטו וואס ער האט אויפן בויך, וואס הייסט איך גיי דאך מיט אין מקווה יעדן טאג, האט ער געמאכט קולות אויף אים, א מקווה איז געמאכט דו זאלסט באקוקן יענעמס גוף, פוי, דאס דארף מען אנהייבן צו פארשטיין, אונז נוצן מיר אויס אלע הייליגסטע זאכן פאר די גרעסטע מנוול'ישע זאך וואס איז דא, ס'דא א מקווה למשל, שבועות אינדערפרי וואס מען גייט פארן עלות, רבי נחמן זאגט אין תורה נ"ו אז דאס איז די העכסטע מקווה וואס איז דא אין גאנצן יאר, פאר א מאן פארשטייט זיך, א פרוי איז אייביג די זעלבע הויעך, זאגט רבי נחמן אז מען זאל זייער אבאכט געבן אויף יענע מקווה, מען זאל עס האלטן בכבוד, מען זאל מאכן זיכער אז מען גייט פארן עלות, ביז איך האב מיך נישט אריינגעלייגט אין די מלחמה מיט א צען פופצן יאר צוריק אויף די מקווה'ס פון שבועות, אז דער רב אליין זאל שטיין און וואטשן ביי די מקווה און ס'זאל נישט זיין אפן א גאנצע נאכט, איז געווען די בעסטע צייט פאר די פעדאפיילס די מקווה. א פעדאפייל האט מיר אמאל געזאגט, איך בין אלעס בין איך דיר מוחל, מיט די גאנצע נאכט פון שבועות ווען מיין ווייב האט דאך געמיינט אז איך זיץ דאך אין שול און איך זאג תיקון ליל שבועות, דעמאלטס איז געווען די בעסטע צייט ווייל אלע קינדער זענען אויך געווען דעמאלטס, יעדער האט געוואלט ווייזן אז ער קען זיין אויף און אזוי ווייטער, דאס אלס זאכן וואס יעצט מוז מען אנהייבן צו פארעכטן, יא דא נחום ראזנבערג נישט דא נחום ראזנבערג, איט העז טו טעיק א שעיפ אפ. מען קען עס נישט אזוי לאזן, און מען דארף אנהייבן צו רעדן מיט די קינדערלעך זייער גראד און אפן. א טאטע האט מיר פארציילט די וואך אז ער האט אנגעהויבן צו זען אז איך בין גערעכט, און ער האט געפרעגט זיין זון, איך האב אפן געפרעגט, זאג מיר, איינער טשעפעט דיך ווען דו גייסט אין מקווה? זאגט ער, טאטע, איינער? ווער נישט? אזוי האט ער אים געענטפערט, ווער נישט? וועלכע זייער אומזיץ, און זיי איז א חילוק צו ער הייסט אזוי צו ער הייסט אזוי? האט יענער געזאגט כ'הייב אן צו זעהן אז וואס דו רעדסט איז הונדערט פראצענט אמת וצדק, איך גיי טאקע נישט לאזן די קינדער גיין אין מקווה, זיי האבן נישט וואס צו זוכן דארט, זאגט ער אבער ס'איז דא א דרוק ווייל דער ראש ישיבה זוכט און דאס דארף מען אויך אונטערברעכן, איף איי העוו מיי וועי ביז אפאר יאר, ביז א יאר צוויי האף איך עס זאל דורכגיין א געזעץ ווען מען טרעפט א יונגעל הונטער די בר מצוה אין א מקווה איז עס געהעריג טשיילד אביוז און מ'עט צונעמען דאס קינד פונעם טאטן, איך ארבעט דערויף, זיי האבן זיך נאר ארומגעקריגט ווייל איך האב געהאלטן ביז די אכצען טאר ער נישט גיין, האבן זיי געזאגט. אז ביז צו די אַכצן קען מען ניט זיין באַלעבאָס, נאָכדעם קען מען אונדז נישט. נאָר ס'זענען געקומען רבנים און זיי האָבן געטענהט ניין, ביז די דרייצן. אויף דעם איז געזאָגט געוואָרן, אל תצדק הרבה ואל תרשע הרבה, מתוך חומרא שהחמרתו בתחילתו הקלתו בסופו. וואָס האָט דאָס צו טאָן מיט די בר מצווה? איז דאָס פאַרשטיי איך נישט. און נאָכדעם דאַרף מען וויסן נאָך אַ זאַך. ענק איז דאָך נישט קיין חילוק, מ'קען דאָך אַריינברענגען דברי מינות און כפירה אין די תלמוד תורה דער עיקר איז זיך שרייען אַז כ'בין אַנטי-ציוני. עטס לאָזטס אַלעס דורך. איז וויל איך ענק זאָגן, די מיידל סקולס איז די זעלבע שמוץ. ס'איז דא וויי ביי די יונגע. וויינען צו מיר אסאך מאל בחורים, ווער האט אונז דען געלערנט אז מ'טאר דאס נישט טון, מ'טאר זיך נישט טאטשן, מ'טאר זיך נישט שפילן? קיינער נישט. פארוואס זאל מען נישט לערנען דאס געהעריג? ס'איז א לימוד וואס מ'דארף לערנען אין יעדן חדר. ס'הייסט שמירת הגוף, אפהיטן די קינדערלעך. אלץ איז א סוד? וואס איז דער סוד? דאס קינד ווייסט עניוועי. דער רבי האט אמאל געזאגט, ס'איז דא א טעיפ וואס כ'האב עס געהערט פון רבין, די מלמדים האבן דאך נישט געוואלט אז מ'זאל רעדן פון דעם סאבדזשעקט, ווייל זיי האבן דאך געוואוסט אז זיי זענען די גרעסטע חזירים.

אבער אדער דען דעט, סאו אונז דארף מען אנהייבן צו לערנען מיט די מיידלעך אויך, און ס'איז נישט קיין שום בושה אז מ'זאל האבן איין פרוי, מיין א ערנסטע פרוי, נישט עפעס א דרעק א סאקמערע קאקמערע חיה, וואס מ'זאל צאמנעמען די קינדער, די וואס זיי גייען שוין ארבעטן, און איינמאל א וואך אינמיטן די וואך ביינאכט האבן א שיעור מיט זיי, און אין איינוועגס וועט אונז געוואויר ווערן אסאך נייעס, יו וויל בי ווערי סורפרייזד וואס מ'טוט אלץ אפ מיט די מיידלעך אין די אפיסעס, ס'איז אנבעליוועבל, און זאלסט זיך קיינמאל נישט טועה זיין. און אז ס'איז נאר די מענער וואס זיי זענען די באגאבונדן ווייל זיי רעדן צו די פרויען צו עבירות מיט אלעם, צו די מיידלעך רעדן זיי צו צו עבירות א נעכטיגן טאג. ווען ס'געשעהט אן אומגליק אין אן אפיס זאלט איר וויסן זענען ביידע אייניג שולדיג. דאס מיידל איז פונקט אזוי צוהיצט און זי פונקט אזא שיקסע אזוי ווי ער א שייגעץ און איף יו דאונט קאנטראל דעם גיטס וועט נישט ארויסקומען און מ'דארף אנזאגן די קינדער. אז די ערשטע ווארט וואס האט נישט געפאסט, דארט הייבט זיך אן דער בראך, און מען דארף גראד קאלן די פאליס, און מען דארף גראד זאגן פאר די עלטערן, און מען דארף גראד זאגן פאר זיין ווייב, מען דארף אלעס טון אז עס זאל זיך אויפהערן, און אויך די מיידלעך וואס זענען אינדערהיים, איך מיין אינדערהיים מיין איך צו זאגן וואס האבן נאך נישט חתונה געהאט, אויסער דעם וואס מען לערנט מיט זיי אין סקול, דארף מען זען אז מען זאל לערנען אויסער די לימודים פון סקול, אביסל יראת שמים, אביסל צניעות. געלערנט, מען לערנט מיט זיי, מען דארף זיי מסביר זיין, אבער נישט אין שולחן ערוך און נישט אין די גמרא, זיי מסביר אויף זי, אויף די מיידעלע, זאג, זעסט דיין קלייד? דאס איז אביסעלע צו קליין, ווייל ווען דו זעצט זיך אראפ ציט זיך עס ארויף אריבער די קני. אבער נישט האט זי נישט דעם עקספיריענס וואס זי דארף באקומען, און נישט יעדע מאמע איז מסוגל אזוי צו רעדן. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך וויכטיגע זאכן, ווי ס'זעט זיך אויס, לאזט די מדינת ישראל צוריק קומען די בחורים מיט די מיידלעך, ווייל. האבן נישט קיין פרנסה אנדערש. און וואס איז וויכטיג צו באטאנען איז, אונז געפינען מיר אין פרשת כי תצא ווען א מענטש גייט ארויס אין א מלחמה און ער זעט א שיינע פרוי און ער גליסט צו איר, זאגט די תורה געוויסע זאכן און נאכדעם מעג ער מיט איר חתונה האבן. פארוואס? ווייל דער אייבישטער האט געוויסט אז ווען מען גייט אין א מלחמה איז דער קאפ נישט קלאר, מעגסט זיין דער גרעסטער צדיק, ווען ס'איז דא א שעת מלחמה איז באקומען די פרויען די וועסת אנדערש, ווענדט זיך חרדה מסלקת דמים צו נישט, אבער די גאנצע גוף ארבעט אנדערש. די לעצטע דריי פיר חדשים האט יעדער געארבעט אנדערש. יעדער האט מורא געהאט פאר זיין לעבן. איז למעשה אז דער אייבערשטער האט אונז געהאלפן אז מען קען זיך ברוך השם צו צושפרייטן אביסל, און ס'איז שוין נישט אזוי ווייט די פחד. נאך יא אבער ס'איז נישט ווי ס'איז געווען. סאך ווייניגער מענטשן שטארבן היינט. זיי זאגן זיי האלטן שוין ביי די טיר פון א רפואה. לאמיר האפן. מען דארף מען אבער וויסן, די בחורים און די מיידלעך זענען געווען צולאזט יעצט אפאר חדשים. ס'איז געווען אויפן אינטערנעט א.

מען שטעלט זיך צוריק, ס'איז געווען אביסל אויסגעגליטשט, אבער מען גייט זיך צוריק אויסגלייכן, און דאס איז די עיקר, די ערשטע פאר וואכן צו די ערשטע פאר חדשים מוז מען אויף דעם בעיקר ארבעטן. איז אז דו שיקסט דיין זון אין די מדינה צו דיין טאכטער זאלסטו געדענקען, דארט איז די פתח של גיהנום, אזוי זאגט די מדרש, ס'איז דא אויף דריי פלעצער איז דא א פתח אריינצוגיין אין גיהנום, איין פתח איז אין מדבר, און איין פתח איז אין. דעם ים, און איין פתח איז אין ירושלים. סאו איף יו רילי וואנע מ'זאגט חס זיין אויפן כבוד פון דיינע קינדער און זאלסט זיי נישט וויי טון, זאל נישט ארויסגיין קיין שלעכטע נאמען אויף דיר, מוזטו געדענקען איין זאך, די ערשטע זאך פאר ס'הייבט זיך אן, מוז מען אנהייבן צו לערנען נאכאמאל צניעות, אזוי ווי מ'האט געלערנט ווען דו ביסט געווען א קליין קינד, איי דו קענסט עס? האסטו שוין פארגעסן? מ'דארף עס נאכאמאל איבער'חזר'ן. און אין דעם זכות וואס וועלן מיר גיין בצניעות וועלן מיר נישט טון קיין זינד, די גאר גרויסע חטאים, אויף וואס דער אייבערשטער זאגט אין אני אלקיך, דער אייבערשטער זאגט, טאמער זינדיגט עטץ מיט זנות בין איך נישט ענקער באשעפער. טאמער ווילט עטץ נישט פארלירן דעם גרויסן הייליגן באשעפער, זאלט עטץ מאכן זיכער אז מען לערנט די קינדער פון די אלע וויכטיגע זאכן, און אויסער דעם וואס מען לערנט מיט זיי, זאל זען זיי זאלן עס איינהאלטן. ס'איז געווען א מלמד וואס א יונגל האט קאמפלעינט אז. עפעס א צווייטע יונגל שלאגט אים קאמפלעינט פאר זיין טאטן אויך איז יענער מלמד ער איז שוין א שוכן עפר ער שטופט שוין דעיזיס ער איז שוין אפגעשטופט איז יענער מלמד האט געזאגט פארן טאטן איך מיש מיך נישט צווישן קינדער און דאס איז מוראדיג ראנג ווייל דו ביסט נישט נאר א מלמד זאלסט לערנען מיט דעם יונגל גמרא מיט תוספות מוזט אויך זיין א מלמד אז זאלסט לערנען הלכות צניעות און הלכות קדושה און אויך דרך ארץ און אויך מענטשליכקייט, קיצור ער, דו ביסט זיין איינציגער אויף וועם ער קוקט ארויף, דו ביסט די פול פלעדזשד פאדער און די מאדער און די בראדער און די סיסטער, פארגעס נישט אז א קינד אין חדר ברענגט אן מער צייט אין חדר ווי אינדערהיים, איי ס'איז דא אביסל מער צייט אינדערהיים ווייל ביינאכט קומט ער אהיים און ער שלאפט, ווען ער שלאפט קענסטו איהם שוין נישט לערנען, איז בעיסיקלי דער מלמד איז אלעס, דארף זייער אבאכט געבן זאל נישט לאזן די קינדערלעך פארפאלן גיין. יעצט איך וויל זאגן נאך א זאך, ס'איז זייער וויכטיג אז די אלע עלטערן וואס זיי שיקן קינדער אויף ארץ ישראל זאלן וויסן זיי מאכן א גרעיוו מיסטעיק, שוד נעווער דו דעט, ווייל דארט איז נישט דא קיין השגחה, יעצט למשל איז געווען אפאר חדשים וואס די בחורים זענען ארום געפארן איבעראל, איי ס'איז דא בחורים וואס זענען געווען אין אנטווערפן, ס'איז דא וואס זענען געווען דא וואס זענען געווען דארט, קיצור זאגט די גמרא וואס הייסט עבירה, אז א מענטש טוט א זאך בסתר און קיינער זעהט נישט, זאגט דער אייבערשטער איך וועל עס אויסזאגן פאר יעדן, בקיצור זענען זיי געווען דארט אין אנטווערפן,

א מיאוס'ן עקסידענט אז ער דארף האבן א גרויסע רפואה שלימה, איך ווייס נאך נישט וואס דער מצב איז מיט אים, און די אנדערע איז נישט אזוי געפערליך געווען. האט זיך איינעם געדאכט אז עס וועט ארויסקומען אין די גאנצע וועלט וואו מען גייט אים באהאלטן? כ'געדענק אמאל איך האב ליב געהאט צו זוכן מיט די בחורים ווי מען דארף אלץ גיין, קברי צדיקים, אלעס, איך האב דאס ליב געהאט ווען איך בין געווען אין די ישיבה, איך האב געהייסן דער שר התיירות, דער מיניסטער פון טוריזם, איך געדענק איך בין געווען ביים קרבן עולה'ס ציון,

געטאן ר' בער האט זייער שטארק געוואלט פארן צום קרבן עולה'ס ציון קרבן עולה האט ער אים געזאגט ניין איך לאז נישט פרעגט ער וואס ארט דעם רבי'ן ס'פארט אפאר מענטשן לאמיך דיר עפעס זאגן ווען דיין טאטע האט דיך געשיקט דא אהער האט ער דיך נישט געשיקט אויף גאט'ס וועלט ער האט געשיקט ווייל ער ווייסט אז דא איז דא א רב און דא איז דא א רבי און ס'איז דא א ישיבה מיט א השגחה יעצט אויב דו קענסט געבן א פאר אוועק צום קרבן עולה'ס ציון וואס וועסטו טוהן

אנטווערפן, און זיי האבן געכאפט א זונה און געכאפט א שטוב. פרעגט מיך איינער פון וואו ווייסטו זיי האבן געכאפט? איך ווייס נישט, איך ווייס זיי זענען געקומען פון אמסטערדאם. וואס מען טוט דארטן פרעגטס מענדעלע ראבער. מענדעלע ראבער וועט ענק זאגן פונקטליך וואס מען טוט אין אמסטערדאם. דעטס אלל. ס'איז איינע פון די איינציגסטע פלעצער אין די וועלט וואו ס'איז ליגעל צו גיין מיט א זונה און זי שטעלט זיך אראפ ביי א פענסטער, ביי א אפענע פענסטער, א סטאר פראנט, האלב נאקעט, און זי רופט אריין, אלל יו גאטע דו איז פעי די ביל. סאו איך זאג נאכאמאל, ווען דו שיקסט א זון אויף ארץ ישראל לערנען, אדער א טאכטער, טארן זיי נישט אהיימקומען מיט אזויפיל ידיעות התורה וויפיל זיי קענען אהיימקומען מעסט אפ אין דער מיינד. איך האב געהאט אמאל א פלאץ ווי איך האב פארראכטן א מקווה דא אין ניו דזשערסי, איך געדענק אפילו נישט ווי די שטאט איז געווען, און דעמאלטס איז געווען מען האט געכאפט געדענקטס עפעס א ראש ישיבה האט מען געכאפט אז ער האט געטשעפעט מיט די מיידלעך, יעצט האט מען אים ארויסגעווארפן, כאטשיג זיין טאטע האט נאך געגרינדעט דעם מוסד, איז למעשה עס איז געווען א מורא'דיגער אומגליק, ווייל קודם כל האט מען געכאפט פארשטייסטו נאך אזא זאך אז ער פלעגט זיך אנטשעפען מיט די. איטליכע נאכט פלעגט ער זיך אנטשעפען צו די מיידלעך, און ער האט צוגעזאגט גוטע מארקס מיט אנדערע זאכן, און האט זיך ארומגעהוליעט א גאנצע נאכט. בקיצור, מ'האט עס געכאפט. דארט איז געווען א מנהלת, שמואל פריד'ס א טאכטער. מ'איז געגאנגען צו בית דין, און זיי האבן געלייקענט, און זי האט צוגעהאלפן די ליגנט. זי איז אזא ליגנער פונקט ווי שמואל. זי האט זיך געשעמט דערפון, סאו מ'האט געכאפט, זאגט מען עם סארי געט אוט פון חינוך, מ'האט עם ארויסגעווארפן. בסוף איז געווען מ'האמער עם ארויסגעטון. איז למעשה איז עס א מורא'דיגע פראבלעם אז מ'שיקט אוועק קינדער, ווייל דו זעסט נישט וואס ס'גייט.

שפארט ער זיך איין די האר'סט נישט, די פליגערס קאסט געלט, דאס קאסט געלט, האבן זיי געזאגט יו נאו יור רייט, זיי האבן געעפענט א סעמינאר פון צוועלף מיידלעך וואס האבן געדארפט דעמאלטס פארן און מען האט זיי אפגעהאלטן, און היינט הער איך איז דא פערציג מיידלעך, פארוואס זאל מיר נישט אויפבויען אונזער פעלד, מיר דארפן אויפבויען ארץ ישראל'דיגע, זיין מעין קהל אין דרעי האט עניוועי, האלט אין איין קול מוזיק געבן הכנסת כלה, א ווארימער חתן, א ווארימע כלה, א ווארימע, ס'איז דא א פרוי דא אין וויליאמסבורג, זי איז א מולטי מולטי מיליאנער, זי האט אנגעדרייט די גאנצע דייטשע געלטער פון די בענק, ווייל.

אויסזויגן יעדע פעני וואס איר פארמאגט, אבער ווען ס'וועט קומען צו א שידוך ווילן זיי אייך נישט קענען, ער זוכט בעסערס, ער זוכט א בעסערע גאטשע, פארשטייסט? במילא וואס האסטו זיי צו געבן? דארפסט זיי נישט אויסהאלטן, איז במילא וואטש וואט איט איז, דעטס אלל, מער נישט פארקויפן די אלע לגיונות, הכנסת כלה הכנסת כלה, איך וואלט וויסן אלע זיי קאלן אריין יעדע פופצן מינוט א ראבא קאל, הכנסת כלה הכנסת חתן, איך וואלט וויסן א קלייניקייט, וועמען קען מיר אונז קאלן, אונז זאל מיר קאלן אויף ארץ ישראל זיי זאלן אונז שיקן דאס געלט, נעמט עטס פון אונז, לאזטס אונז לעבן און פארטיג. ס'איז נישט הכנסת כלה, ס'איז הכנסה קלה, ס'איז א גרינגע הכנסה, נאכדעם וואס מ'ארבעט א גאנצע וואך גייט מען נאך ביינאכט און אינדערפרי שנארן געלט. איז דאס דארף מען זייער וואטשן זאל נישט שיקן קיין קינדער אויף ארץ ישראל. און זיצט דא און איך זעה נישט, באמת איך זעה נישט מיט וואס א חסידישער בחור וואס האט געלערנט אין בעלז, צו וואס ער האט געלערנט אין מאכנובקע, צו די אלע אנדערע פלעצער, מיט וואס ער איז גרעסער א תלמיד חכם צו א גרעסער ירא שמים ווי אונזערע בחורים דא, איך זעה באמת נישט. ביידע זענען אייניג צו צעלאזט. ס'דא יעצט דער נייער גאט, אונז האבן ארויפגענומען א נייעם גאט, וואס הייסט ער, דער גערער עפעס,

איז טאמער דו שיקסט אים אוועק זעסטו נישט דיין חורבן איז דאס אלעס אדער דען דעט איטס אלל די סעים. מיר האט געזאגט איינער אז ביי אונז אין גער האלט מען איין אלע תקנות זאג איך אים כ'האב דיך געהערט זאגן אז עטס האטס אויך שקצים זאגט ער יא דעמאלטס פאר מיר אויף צפת די בית ישראל האט געזאגט אז אין די ישיבה טאר איין בחור נישט אריין גיין אין א צווייטן בחור'ס צימער און טאמער יא געט מען אים אזא שטויס אז ער פליעט פון ארץ ישראל ביז ניו יארק פרעג איך אים אבער ס'איז דאך דא פול מיט שקצים זאגן זיי יא אונז נעמען פיר פינעף בחורים און מען פארט אויף צפת. און מען דינגט דארטן צימערן, ס'שטייט איבעראל צימערן צו פארדינגען, און בערך פיר אדער פינף מענטשן פיטן אריין אין א צימער, מילא קאסט עס ביליגער, און ממילא קען מען דארט נאך טון כל דבר אסור, און מען האלט איין וואס דער בית ישראל האט געזאגט, ווייל מען טוט עס נישט אין די ישיבה. סאו דאס אלעס זאל מען וויסן, מאכטס ענק נישט קיין טעות, נישט נאכדעם זאגט נאך איינער, יוי מיין טאכטער איז קאליע געווארן אין ארץ ישראל, יוי מיין זון איז קאליע געווארן, נאר זאג, האסט געשיקט שוואכע סחורה און האסט זיך נישט אומגעקוקט. ס'איז דא א באקאנטע מעשה פון שלום בערגער מיט מענדל בערגער, זיי האבן זיך געקריגט אויף מיליאנען דאלער אויף ירושה, און ביי די דין תורה האט זיך אנגערופן ר' מענדל צו ר' שלום, איך ווייס נישט פונקטליך ווער, דו ווייסט דאך אז די טאטע איז געווען אויסגעוועבט ווען ער האט געשריבן די צוואה, אדער אזוי האלטסטו? זאגט ער יא, זאג איך, איך האלט ער איז געווען אויסגעוועבט פונעם ערשטן טאג, קיינמאל קיין נארמאלע מענטש נישט געווען, בקיצור, כלפי מה דברים אמורים, מיט אסאך יארן צוריק, בין איך געווען אין לאנדאן, מ'האט געהאלטן אינמיטן מאכן דארט א מקווה, דארט געזעסן אפאר וואכן, געווען דארט דער וואס האט עס געבויעט, ער האט גע'עסקנט אז מען זאל עס בויען, איז געווען א רייכער איד, ער האט געהאט אמאל א אייז קרים קאמפעני, און ער איז געשתדל'ט וואס איז זיין געלט, ער האט געטון אסאך, למעשה איך האב מיך מיט אים אויסגענומען בכתב, אויב ארבעטן אן מיר, אפילו א נאגל אריינלייגן אין די וואנט, זאג איך מיך אפ, ווייל אזוי ארבעט דאך א שיבעטכע. אונטערגענומען זיך גיין מאכן עפעס, און שוין. למעשה, זיי האבן געארבעט אן מיר, איך בין אנגעקומען, איך האב געזאגט ס'פסול, איך בין אוועקגעגאנגען, האט עס זיבן אדער אכט ניין יאר נאכדעם נישט געקענט בויען, קיינער האט נישט געזאגט איבערצונעמען, ענדליך מען האט עס שוין געענדיגט, יעצט האב איך געכאפט אז דער שנעק, דער איז אזא שייגעץ, ווייל איך האב אים געזאגט אז ווען מען וואלט ווען געמאכט. א לאך אין דעם פלעסטיק דארטן, וואלט איך אויך שוין נישט געזאגט גארנישט, אבער מען האט עס נישט געמאכט, איז די גאנצע זאך פסול. האט ער מיר געוואלט אנהייבן צו פארדרייען א קאפ אז מען האט יא אזוי געמאכט ווייל ער האט, מען האט טאקע אזוי געמאכט, יא, קענטס דאך די אלע באלאני. איך ווייס מען האט נישט אזוי געמאכט ווייל דער אינדזשעניר האט מיר געזאגט אז ער האט געזאגט אז מען קען נישט מאכן ווייל ער האט מורא ס'וועט ליעקן, נישט קיין חילוק. בקיצור, ענדליך מען האט עס שוין געפערטיגט ברוך השם, צו כשר צו נישט ווייס איך נישט. למעשה איז דא יעצט א גרויסע מהפכה אין לונדון וועגן אן עירוב.

טאג ס'געווען אמאל קומט איינער אריין צום ראש הקהל זעהט ער ווי דער ראש הקהל איז אונטערן טיש און די ראש הקהל'טע האקט אריין א בעזעם שרייט ער אבער ס'איז ס'זאל נימאנד פארגעסן ראש הקהל בין איך זיצט אונטערן טיש כאפט מכות און שרייט ער ראש הקהל ס'געווען ביי אונז אמאל א בדחן אויף חתונות געהייסן ר' חיים מענדל מערמעלשטיין האט ער געזאגט ווער איז געווען דער ערשטער קאמוניסט אויף די וועלט אדם הראשון ער איז ארום געגאנגען נאקעט און בארוועס ער האט געשריגן אז ער איז אין גן עדן ס'הייסט עניוועי פרעג איך רב פאדווא וויאזוי ביסטו שטאטס רב פאר זיך בין שוין דא די

אט האט זיך זייער אן ערנסטן פראבלעם, דעמאלטס איז זייער שחיטה אויך גארנישט ווערד, איז וואס כדתיא געבט א הכשר אויף עס גארנישט ווערד, און דא פארט איר זייער אפ, ווייל עטס מיינטס עטס שפילטס ענק ארום, שפילטס ענק נישט ארום, עטס טוטס ענק אפ. איינער האט זיך דארט אנגערופן און האט זיך ארומגעקריגט, און זיי האבן זיך לאנג נישט קריגן, מ'האט אין וויליאמסבורג אויך, דער רבי זאגט מ'טאר נישט, מ'טאר נישט, מ'טאר נישט, דורך אפאר יאר און יעדער טראגט און, קיינער זאגט שוין אפילו גארנישט אויך, ער איז שוין א געלעכטער. קודם האט מען זיך גוט אויסגעקריגט, איז נאכגעלאפן די פרויען, נאכדעם ווען מ'האט אויפגעהערט, נישט נאכלויפן די פרויען ווייל די פאליס זענען געקומען, איז שוין כשר, נישט דא ווער ס'זאל צאלן דאס געלט איז כשר, יעצט איז אזוי, טראמפ רופט ביידן, זאגט ער. סליפי דזשאו, ער שלאפט, ער ווערט שוין, קלינגט נערוועז, וואס דא גייט פאר, געווען איינער, דזשאו ביידן, מיט זיין זון, זענען געפארן אויף אוקריינע, און זיי האבן צוגעזאגט דארטן גרויסע זאכן, מען וועט שיקן שטיצע, מען וועט אלעס טון, און זיי האבן עפעס געוואלט דורכפירן עפעס א שווארץ געשעפט, שפעטער זענען זיי געגאנגען און מען האט.

פארטער, און זיי האבן מיך געפרעגט ווער איז דער גרעסטער שטערער, האב איך געזאגט פאדווא, ער איז דער הויפט רב, און מען איז אריינגעגאנגען צו פאדווא אין שטוב, און געזאגט הער מיך אויס, מען האט מיך מאלעסטעט אין א מקווה, ס'נישט אמת געווען, יענער איז א גוי, זאגט ער הער מיך אויס, איך ווייס ווער ס'האט עס געטון, אונז ווייסט מען, אונז קען מען אונזער סחורה, כ'וויל דיך בעטן א טובה, גיי נישט צו די פאליס, און שוין, און יענער האט אלעס רעקארדעד אויף א ווידיאו. ווייסט וואסערע שקצים די רבנים זענען? ער ווייסט אבער נישט מיט וועם ער רעדט. האטס אלע א פרייליכן און א לעכטיגן שבת. ס'גוטע נייעס.